מ'וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כג פרשת בהעלותך אין כג איז דאס עמוד צוויי און זעכציק דאס איז די ערשטע שיחה אין פרשת בהעלותך אזוי ווי יענע וואך ס'איז נישטא קיין ווערטער צו מגדיר זיין אט די שיחה חידושים נפלאים, פשוט געוואלדיג, געוואלדיג, טעמו וראו כי טוב השם, ס'פשוט א הנאה גשמית אויכעט, נישט נאר א הנאה רוחנית, צו לערנען וואס דער רבי מאכט דא פון די רשי. דער רבי האט אמאל זיך אויסגעדרוקט ביי לערנען די רשי, א איינפאכע רשי, לכאורה א פשוטע רשי וואס רשי נוצט דאס אסאך מאל אין חומש, און פלוצלינג ווייזט דער רבי ווי ס'איז א אנדערע סארט רשי ווי אלעמאל, און ס'איז אינגאנצן נישט פארשטאנדיג. און דער רבי וועט מחדש זיין וואס רשי האט דא געקוועטשט און וואס רשי וויל דא מחדש זיין, פשוט ווערט א נייע ליכט א נייע רשי ווערט דא און די שיחה איז צוטיילט אויף צוויי חלקים אנהייב וועט דער רבי רעדן וועגן די ערשטע האלבע רשי אפאר סעיפים שפעטער וועט דער רבי אריבערגיין צו די צווייטע האלבע רשי און דער נקודה העיקרית וואס מ'קען ארויסנעמען פון דא איז דער רבי קאכט זיך דא אין דעם שיחה אין זכות פון עם ישראל און דער עיקר וואס ער ברענגט ארויס דא וואס נאר א נשיא בישראל א מנהיג ישראל קען זאגן אזא שיחה דער רבי וועט ארויס ברענגען וואס מיינט משה רבינו וואס מיינט משה רבינו'ס מעלה אלס א מנהיג און א נשיא בישראל ווי מ'וועט זען אין די שיחה וואס משה רבינו האט געטון א זאך וואס האט אוועק געגעבן זיין אייגענע רוחניות אפילו האט אוועק געגעבן אלץ וואס האט געקענט אבי נישט זאל חס ושלום נישט שאטן קיין אידן און אות א' אויפן פסוק וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחודש הראשון לאמר. פרשה אין בהעלותך, איינע פון די גרעסטע נקודות אין פרשת בהעלותך, איז אז מען רעדט וועגן פסח שני, דארטן זאגט דער אייבישטער ווי אזוי מען דארף מאכן דעם פסח, דער עיקר פסח איז שוין געלערנט אין פרשת בא ווי מען דארף עס מאכן, און אין פרשת בהעלותך חזר'ט ער דאס איבער נאכאמאל, אז ס'געווען אז אז דעם ארויס גיין נאך ארויס גיין פון מצרים איז געווען נאך איינמאל א מצוה אויף מאכן א קרבן פסח דער עיקר נקודה פון די פרשה איז דער עניין פון פסח פון פסח שני אז די וואס האבן נישט געמאכט פסח ראשון זאלן קענען מאכן פסח שני דאס איז די נקודה פון די פרשה איז ווי שטייט אין תורה שטייט וידבר השם אל משה במדבר סיני דער אייבישטער האט גערעדט צו משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים א יאר נאך וואס זיינען ארויסגעגאנגען פון מצרים בחודש הראשון לאמר ווען איז חודש הראשון חודש הראשון איז ניסן פארשטייט זיך אז דער אייבישטער האט זיי אנגעזאגט ווען האט ער זיי אנגעזאגט זאלן מאכן דעם פסח בראש חודש ניסן דאס איז געזאגט אז ס'וועט קומען טו ניסן זאלט מאכן דעם פסח נאכדעם קומט די פרשה אז טאמער האט איינער נישט געמאכט קיין קרבן פסח ווייל ער האט נישט געקענט ער איז געווען טמא לנפש אדער ווי ס'שטייט אין די פרשה האט ער געמאכט א פסח שני יד אייר דאס איז וואס דער פסוק זאגט וואס דער אויבערשטער האט אנגעזאגט אויף עשיית הפסח ובהמשך לזה די פרשה פון פסח שני גלייך נאכדעם שטייט וועגן פסח שני שטעלט זיך רשי אויף די ווערטער רשי ברענגט אראפ פון חומש בחודש הראשון און איז מפרש פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר למדת, שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה. דאס וואס דער רשי זאגט. כדלקמן סעיף ג' ווי מ'עט רעדן דעם צווייטן האלב אנהייבן די צווייטע האלב פון רשי. שוין די ערשטע האלב רשי וואס מיר האבן, רשי זאגט קלארע ווערטער אז די פרשה וואס הייבט זיך אן מיט דעם במדבר איז נישט געזאגט געווארן נאר ביז חודש אייר, ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה ביי רשי.

לערן מיר ארויס פון דא שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה וכו'. ס'איז נישטא קיין סדר מוקדם ומאוחר. די תורה איז נישט נישט קיין ספר וואס דערציילט אונז דעם סדר וואס איז געווען די עולם איז באשאפן געווארן און ס'איז געגאנגען דער סדר פון דור צו דור. ס'איז נישט. ביים אנהייב אין חומש אנהייב במדבר קען מען רעדן וועגן ראש חודש אייר אין די צווייטן יאר און נאכדעם ארויס פון מצרים און אין פרשת בהעלותך קען מען רעדן וועגן ראש חודש ניסן. ס'איז נישט קיין סתירה. דאס וואס רשי זאגט. איך וועל פרעגן יעצט די שאלה אויף דעם געוואלדיגע שאלה. דארף מען פארשטיין. דער ענין פון אין מוקדם ומאוחר בתורה ווייסט מען שוין פון פריער. מען האט שוין עס אפגעלערנט פון כמה פסוקים שלפני זה. מען ווייסט שוין פון א לאנגע צייט צוריק ווייסט מען שוין אז וואס אז שאין מוקדם ומאוחר בתורה. ווי רשי זאגט בפירושו גלייך אין דער ערשטער סדרה אין בראשית אין בראשית ביים סוף בראשית זאגט רשי אויפן פסוק לא ידון רוחי באדם גומר והיו ימיו מאה ועשרים שנה און על דרך זה כמה פעמים לאחרי זה אין בראשית אין פרשת בראשית נישט נאר אין חומש בראשית האט שוין רשי געזאגט אז אין מוקדם ומאוחר בתורה פשוט מען זאל קענען פארשטיין דער רבי צייכנט אן אין הערה זעקס צייכנט אן דער רבי וישלח שמות ד' יתרו און כי תשא און נאך ערטער מיר'ל אראפברענגען דערווייל נאר צוויי ערטער פשוט צו פארשטיין וואס איז דער ענין פון רשי לערנט ווי רשי זאגט אין מוקדם ומאוחר בתורה שטייט א פסוק אין אין פרשת שטייט א פסוק אין סוף פרשת בראשית אז דער אויבערשטער האט געזאגט שטייט נאך דעם וואס נוח האט געהאט זיינע אלע דריי קינדער און יפת איז געבוירן געווארן ווען נוח איז געווען 500 יאר דערנאכדעם שטייט נאך דעם אז די אידן אז די מענטשן האבן אנגעהויבן צו זינדיגן מ'האט אנגעהויבן צו גיין צו די פרויען מיט די וואס שטייט דארט אין פסוק די ווערטער נאכדעם שטייט לא ידון רוחי לא ידון רוחי בעולם כ'קען נישט אויסהאלטן איכ'ל זיי געבן הונדערט און צוואנציג יאר ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה ווען האט זיך אנגעהויבן דער מבול ווען נוח איז געווען זעקס הונדערט יאר און דא זאגסטו מיר אז דו'סט ווארטן הונדערט און צוואנציג יאר יפת איז דאך געווען נאר הונדערט יאר פארוואס שטייט דאס זאגט רש"י אין מוקדם ומאוחר בתורה די גזירה אויף והיו ימיו מאה ועשרים האט זיך אנגעהויבן פאר יפת איז געבארן געווארן זעען מיר אז אין מוקדם ומאוחר בתורה לכאורה אין די פסוקים ווייסט אויס עפעס שטימט נישט דא שטייט ונח בן חמש מאות שנה ווען יפת איז געבארן געווארן דא שטייט ונח בן שש מאות שנה ווען דער מבול האט זיך אנגעהויבן נישטא קיין 120 יאר זאגט רש"י אין מוקדם ומאוחר בתורה ברענגען נאך איין דוגמה געשמאקע דוגמה אין פרשת וישלח פרשת וישלח שטייט א פסוק ויגוע יצחק וימת פרעגט דער רבי פרעגט רש"י רש"י'ן קוועטשט א געוואלדיגע שאלה ווען איז געווען מכירת יוסף אין פרשת וישב און ווען איז יצחק אוועקגעגאנגען 12 יאר נאך נאך וואס מען האט פארקויפט יצחק'ן וואס זאגסטו מיר אין פרשת וישלח ויגוע יצחק ס'איז נאך נישט געווען נאך נישט געווען אזא זאך זאגט רש"י אין מוקדם ומאוחר נאך איין דוגמה וואס כ'האב אפגעשריבן אין שמות ד' א געוואלדיגע זאך א מוירדיגע זאך שטייט דארט אז מויש רבינו איז געגאנגען צדיק מיט ריימ ווען דער רבי שטאט אים געשיקט ער גאנג מיט ריימ שטייט ביי יושב ארצה מיט ריימ ער געגאנגען מיט ריימ ער קומען רעדן מיט פאר אים זאל ער אויסלאזן נידן פון מיט ריימ וואס שטייט גלייך נאך דעם אין דעם זעלבן פאסיק אין זעלבע ווערטער שטייט ביי יושב ארצה מיט ריימ ויקח מויש מאטער לייקים רבוי נישט ווי קען זיין ויקח מויש מאטער לייקים ער דאס שני מיט ריימ האט געדארפט שטיין ויקח משה את מטה האלקים וישב ארצה מצרים זאגט רש"י אין מוקדם ומאוחר בתורה די תורה איז נישט געשריבן געווארן מיט א סדר מסודר אז קודם דארף שטיין אז ער האט גענומען דעם שטעקן דערנאך געגאנגען אין מצרים ס'קען שטיין אז ער איז געגאנגען אין מצרים און דערנאך גענומען דעם שטעקן זעען מיר דאך קלאר אז רש"י האט שוין געזאגט אזויפיל מאל אז אין מוקדם ומאוחר בתורה נאך מער, די קשיא ווערט נאך אסאך שטערקער, מיר לערנען יעצט אינעווייניג אין קינות שיחה. נאך מער, דער פרט, דער פרט גופא, דעם שינוי הסדר פון דער פרשה שבראש הספר, ווייסט מען שוין פון פריער. רשי האט שוין וועגן דעם גערעדט פריער, דעם חילוק פון די אנהייב, פון אנהייב חומש. פון אנהייב במדבר, וואס רעדט זיך וועגן ראש חודש אייר, נישט אין ניסן. און אין דער סדרה וואס מען האט ערשט געלערנט, קרבנות הנשיאים, מ'האט ערשט געענדיגט נשא, אין פרשת נשא איז דא די קרבנות הנשיאים, דארטן וועט מען זען נאך א מוראדיקע זאך. קרבנות הנשיאים וואס עס איז מפורש אין פסוק, זמנם, אין פסוק שטייט קלאר ווען ס'איז געווען די צייט וואס מ'האט געמאכט די קרבנות. ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן. ס'איז געווען זיבן טעג שבעת ימי המילואים, פון כ"ג אדר ביז ראש חודש ניסן, ראש חודש ניסן האט משה אויפגעשטעלט דעם משכן, און ער איז געבליבן שטיין, יעמאלט האט אנגעהויבן די ארבעט מיט די כהנים, מיט אהרן הכהן גדול, מיט אלץ. וואס שטייט דארט? און עס שטייט ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן האט מען געברענגט, צוועלף טעג האט מען געברענגט די נשיאים, יעדן טאג אן אנדער קרבן. וואס שטייט דארט וואס ראש חודש ניסן היה רשי אליין זאגט דעם לשון אז ס'איז געווען ראש חודש ניסן דעמאלט האט מען אויפגעשטעלט דעם משכן דעם לעצטן מאל דעם לעצטן מאל נאך די שבעת ימי המילואים איז דער רבי ניצט רשיס לשון וואס רשי וואס רשי ניצט אבער ביי אונז אין פסוק איז דאס אריינגעלייגט אין מרכאות ס'איז נישט רשי דער רבי זאגט וואס איך קען דארטן זאגן למדת דערפון אז אין מוקדם ומאוחר ווי קומט אריין אין פרשת נשא א זאך וואס איז פאסירט ראש חודש ניסן און ער הייבט אן דעם חומש מיט פרשת מיט ראש חודש אייר ווען עס האט געהייסן זיי ציילן זאגט דאך שוין רשי דארטן קלאר ראש חודש ניסן היה איז דאך שוין דא זאגט דער רבי איז דאך שוין למדת אז אין מוקדם ומאוחר בפרט בפרט זה איז אין מוקדם ומאוחר ווארום דער רבי לייגט ווייטער אין מרכאות ווי רשי זאגט פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר דער רבי האט געמאכט א סימן קריאה, איז דאך די קשיא א געוואלדיגע קשיא, די קשיא שרייט דאך, וואס טוט זיך דא, וואס איז מיט רשי, וואס וויל רשי דא? און נאכמער אין דעם, דער רבי גייט נאך טיפער, נאך נישט געענדיגט, נאכמער אין דעם, דארטן איז רשי גארנישט מפרש, רשי זאגט נאר דארטן, ראש חודש ניסן היה, פארוואס זאגסטו נישט דארטן אין מוקדם ומאוחר בתורה? שטייט דאך קלאר אז ס'איז געווען אז ביום כלות משה להקים את המשכן און דו זאגסט מיר אז ס'איז געווען ראש חודש ניסן און דו ווייסט אז אנהייב חומש במדבר הייבט זיך אן מיט ראש חודש אייר פארוואס זאגסטו גאר נישט דארט געוואלדיג מען געפינט עס נאך פריער דער רבי זאגט דו ווייסט פון חצאי ריבוע האב עס נאך פריער מען געפינט עס נאך פריער אין דער זעלבער סדרה אין די זעלבע סדרה פון נשא שטייט דארט וישלחו מן המחנה וואס שטייט דארט וישלחו מן המחנה מ'זאל אוועקשיקן כל צרוע וכל זב זאל מען ארויסשיקן פון די מחנה איז רשי מפרש פרשה זו נאמרה ביום שהוקם המשכן ווען האט דער אויבערשטער געזאגט די פרשה וישלחו ס'לייגט זיך זייער אין קאפ דעם טאג וואס מ'שטעלט אויף דעם משכן און מ'קען קומען ברענגען קרבנות און די נשיאים גייען אן ברענגען קרבנות זאגט די תורה אז א זב און א מצורע וישלחו שיקט מען ארויס פון די מחנה וואס דאס איז דאך געווען ראש חודש ניסן כנ"ל פאר וואס זאגט רשי גאר נישט דארטן אז די פרשה איז געזאגט געווארן אין ראש חודש ניסן און מען לערנט ארויס אז אין מוקדם ומאוחר יעצט קומט דער רבי צו דעם סיום פון די שיילע דער רבי פרעגט איז ווי זאגט רשי למדת ווי קען זיין אז למדת פון דא לערן איך עס ארויס כ'לערן עס ארויס פון פריער, פון בראשית, און פון וישלח, און פון שמות, און פון די אלע ערטער לערן איך עס ארויס. בפרט אז אין א פרשה פריער איז עס שוין דא צוויי מאל און רשי זאגט גארנישט אויף דעם. איז ווי זאגט רשי למדת דא, אז דעם ענין פון אין סדר מוקדם ומאוחר בתורה לערנט מען ערשט אפ פון דאנען. ווי קען עס זיין. א געוואלדיגע געוואלדיגע שאלה וואס דער רבי פרעגט אויף רשי און דער רבי איז אריינגיין טיפער און טיפער אין די שאלה ערשטנס מ'האט געלערנט דער רבי האט אנגעגעבן די שאלה האבן שוין געלערנט אין בראשית דערנאך אין די אנדערע הערה דער רבי געזאגט על דרך זה כמה פעמים לאחרי זה געזאגט ווערט וואס מיר האבן אראפגעברענגט פון פון די הערה וישלח און אין שמות דארט מיט דעם מעשה מיט דעם ויקח משה מטה אלקים נאך וישב מצרימה נאך דעם זאגט דער רבי עס גייט נאך עס גייט נאך מער מ'זעט שוין אין פרשת נשא איז שוין געווען וועגן דעם אז שטייט דארטן דער ענין פון די נשיאים ווען איז דאס געווען ביום כלות משה ראש חודש רשי זאגט דארטן אפילו גארנישט איז אין נשא שטייט וועגן ראש חודש ניסן און אין במדבר שטייט וועגן ראש חודש אייר און רשי זאגט גארנישט זעלבע זאך אויכעט אין וישלחו מן המחנה איז דאס געזאגט געווארן ווען ראש חודש ניסן און ס'איז דאך אין פרשת נשא און במדבר הייבט זיך אן מיט ראש חודש אייר א געוואלדיגע שאלה אויף רשי וואס טוט זיך ווי זאגט רשי א געוואלדיגע שאלה למדת מכאן יא למדת, מען לערנט ארויס שאין, ווי קען עס זיין? אות ב' דער רבי ענטפערט דיר שיין. דער ביאור בזה, דער חידוש דא איז, מען דארף קוקן אלעמאל ווי דער רבי קוקט אין יעדן זאך אזוי טיף, און יעדן זאך בנקודה, ווי מען זאגט אלעמאל, אז ס'איז א פשוט א גאונות בפשטות. מ'האט געקוקט אין די אלע ערטער וואס מיר אויסגערעכנט מ'האט גערעדט פריערט און גערעדט פריערט אין בראשית און אין וישלח און אין שמות און אין יתרו און אין כי תשא די זאכן וואס מיר האבן נישט אראפגעברענגט דער רבי ווייזט אונז אז מ'זאל גיין קוקן דארטן אין די אלע ערטער שטייט נישט דער לשון דער רבי גיט אכטונג וואס דער לשון איז וואס זאגט רשי דא דער רבי האט אונטערגעשטראכן שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה א נייער ווארט שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה נישט שאין מוקדם ומאוחר בתורה מ'האט געלערנט ביז יעצט דאס וועט זיין דער שליסל צו ארויסנעמען וואס רשי האט געקוועטשט דא, וואס דער חידוש איז אין רשי, וואס רשי זאגט, למדת פון דא לערן איך עס ארויס. פשוט חידוש נפלא ביותר. שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה, דאס איז די לשון פון רשי. וואס דעם לשון האט רשי נישט געזאגט אין די פריערדיגע ערטער, נאר דא. וואס וואס לערנט עס מיר? די ערטער פריער וואו רשי זאגט אין מוקדם ומאוחר בתורה, איז עס בנוגע א געוויסע פרשה. א געוויסער מאורע, א זאך וואס האט געטראפן, אזוי ווי מען דערמאנט אין פרשת בראשית, א קינד וועט לערנען חומש בראשית, און וועט זען אז ס'שטייט גלייך אין א פסוק פריער, ונח בן חמש, בן חמש מאות שנה, דערנאך דארטן שטייט אז דער אויבערשטער האט געזאגט אז ער וועט זיי געבן הונדערט און צוואַנציק יאר, וואס גייט נישט עפעס אין הונדערט און צוואַנציק יאר? ווערט א שאלה, זאגט רשי אין מוקדם ומאוחר, די גזירה איז שוין געווען פון פריער. איז ווען איז רשי שטעלט זיך אפ און זאגט אין מוקדם ומאוחר? זאגט דער רבי אז ווען איז דאס ווען א מאורע אדער א דיבור פון דעם אויבערשטן וואס שטייט שלא במקומו עס קומט אויס אז עס איז נישט אויפן ריכטיגן פלאץ ווי דער לשון ווי מיט אמער דעם פאר פון שמות ווי דער לשון דארטן וישב ארצה מצרים ויקח משה מטה האלוקים איז א קינד פרעגט גלייך א שאלה וואס טוט זיך דא ווי שטימט דאס ער איז שוין געווען אין מצרים ווי ווי נעמט ער דעם שטעקן יעצט ווען עס דא אזא פראבלעם ביי א קינד און ער ווייסט נישט וואס טוט זיך דא קומט רשי און זאגט אים אין מוקדם ומאוחר בתורה. אין די פאלן איז נישט אזא קשיא דער שינוי הסדר. אין די פאלן וואס מ'האט יעצט געלערנט ביז יעצט איז נישט אזא שווערע שאלה וועגן דעם שינוי הסדר. פארוואס? זייער פשוט, ווייל תורה איז נישט א ספר דברי הימים. ס'איז נישט קיין ספר דברי הימים וואס דערציילט סדר המאורעות אין דעם זמן ווען יעדער ציווי איז געזאגט געווארן. נישט דאס איז דער ענין פון פון די תורה. דער רבי לייגט צו אין הערה זעכצן ווייל בפשוטו של מקרא דארף מען בכלל נישט וויסן ווען דער זמן וואס דער אויבערשטער האט אנגעזאגט די תורה מאי נפקא מינה מאי נפקא מינה ווען דער אויבערשטער האט אנגעזאגט די מצוה רש"י אין די אלע ערטער וואו ער איז מפרש אז אין מוקדם ומאוחר בתורה יא קומט בלויז באווארענען אז מיר זאלן נישט האבן קיין טעות אין זמן המאורע אדער אין זמן הציווי ווען דאס איז נוגע צו פשוטו של מקרא דארט אדער במקום אחר ווי געזאגט פריער, איך בין חוזר נאכאמאל, ס'זאל אריינגיין אין די שיחה, מען זאל עס פשוט פארשטיין זייער געשמאק. אין פרשת בראשית, דער קינד וועט האבן א שאלה, איך פארשטיי נישט וואס דא טוט זיך. זאגסט אין א פסוק פריער, אז ער איז געווען חמש מאות שנה און האט געהאט יעפת. דערנאכדעם שטייט דא אז דער אייבישטער האט געזען אז מען איז זינדיג, זאגט ער, איך וועל זיי געבן הונדערט און צוואנציג יאר. דערנאכדעם זעט ער אז דער מבול האט זיך אנגעהויבן, ער איז זעקס הונדערט יאר. דער קינד האט א שאלה, זאגט אים רש"י, אין מוקדם ומאוחר, ס'איז שוין געווען פריער די גזירה. אזוי אויך אין די אנדערע ערטער. דער אייבישטער קען זאגן, די תורה קען זאגן, אז משה איז שוין געווען אין מצרים, וישב משה ארצה מצרים דערנאך ויקח את מטה ס'איז נישט קיין סדר וואס ס'דארף גיין מיט מיט א תוכנית דער רבי זאגט ווייטער אין די שיחה אז אין יעדן ארט וואס די תורה טוט דאס ליגט עפעס באהאלטן נישט אלמאל ווייסן מיר וואס קומט בלויז באווארן אז מ'זאל נישט האבן קיין טעות אין זמן המאורע אדער אין זמן הציווי ווען דאס איז נוגע צו פשוטו של מקרא דארט אדער במקום אחר דארטן איז דער רבי צייכנט אן פרשת בראשית וואס דארטן איז אויפן ארט ווערט גלייך א שאלה ביי דעם ביי דעם אינגל וואס טוט זיך דארט זאגסט מיר מאה ועשרים שנה און גלייך פאר דעם שטייט אז ער איז געווען פינף הונדערט און דארטן זעקס הונדערט איז געקומען דער מבול און דער קינד פארשטייט נישט גלייך אויפן ארט מוז דאס רשי אים זאגן אדער במקום אחר ס'קען דיר מאכן א שאלה אויף א צווייטן ארט ווען איך לערן ויגוע יצחק האב איך נישט קיין שאלה ויגוע יצחק קומט די צייט יצחק איז אוועקגעגאנגען ער איז נסתלק געווארן זאגט דער רבי אין פאר אין הערה ניינצן כמו בפרשת וישלח שם שהרי נאמר אחר כך שטייט דאך קלאר אין פסוק ווען דער קינד וועט לערנען שטייט אין וישב ויבך אותו אביו ווער האט אים באוויינט גייט נישט אויף יעקב'ן עס גייט אויף יצחק האט באוויינט יעקב'ן יצחק האט געוואוסט דעם סוד מיט אלעס און פונדעסטוועגן ער געזען דעם צער פון יעקב האט ער געוויינט שטייט דארט ויבך אותו אביו ווער איז דאס זאגט רשי אליין דארטן אז דאס רעדט זיך וועגן יצחק זעלבע זאך איז אויכעט אין אלע אנדערע ערטער ווי דער רבי האט אנגעצייכנט וואס רשי זאגט דארטן אז אין מוקדם ומאוחר האט דאס א סיבה דערווייל איז געבליבן נאך די שאלה אויכעט ס'דא נאך א שאלה איך האב פארגעסן פריער צו זאגן אז פאר וואס אין די צוויי ערטער וואס מען דערמאנט פריער אין פרשת אין פרשת נשא די מעשה מיט די מיט די נשיאים און די צווייטע זאך דעם ענין פון וישלחו מן המחנה פאר וואס זאגט ער דארטן גאר נישט על פי זה איז מובן פאר וואס רשי זאגט נישט פריער יעצט וועט דער רבי ענטפערן די שאלה וואס איך האב ערשט געזאגט על פי זה איז מובן פאר וואס רשי זאגט נישט פריער אויף דעם פסוק ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן, אדער ביי וישלחו מן המחנה, פארוואס זאגט ער דארטן גארנישט? וישלחו מן המחנה זאגסט מיר אין ווען יעצט וואס איז געווען ראש חודש ניסן און די חומש הייבט זיך אן מיט ראש חודש אייר, פארוואס זאגט ער דארטן גארנישט? און אזוי אויך ביים להקים את המשכן ווען געווען להקים את המשכן ראש חודש ניסן, וואו איז דאס אין פרשת נשא? אין פרשת במדבר רעדט ער וועגן ראש חודש ניסן, נישט וועגן ראש חודש אייר, נישט וועגן ניסן. אדער ביי וישלחו מן המחנה אז אין מוקדם ומאוחר בתורה ווייל במקום אחר איז רשי מפרש דערמיט ווען די פרשה איז ווען די פרשה איז געזאגט געווארן און דא שטייט עס בפירוש ביום כלות משה ובפרשת וישלחו מן המחנה איז רשי מפרש פרשה זו נאמרה ביום שהוקם המשכן כנל ווען ס'דא א פראבלעם מיט א קינד אז ער פארשטייט נישט וואס דאס איז, זאגט אים רשי אין מוקדם ומאוחר בתורה. מה שאין כן דא, וואס דא שטייט דאך קלאר אין פסוק ביום כלות משה, ווייסט שוין דער קינד אליין אז ס'איז דא א ענין פון אין מוקדם ומאוחר בתורה. די תורה אליין זאגט דאך אנדערש, ס'איז געווען ביום כלות משה. און אין פרשת וישלחו מן המחנה רשי זאגט דאך מפורש פרשה זו נאמרה ביום שהוקם המשכן כנל, ווייסט מען שוין אז ס'דא אין מוקדם ומאוחר, דארף רשי עס נישט זאגן נאכאמאל דא. ווען ס'דא א שאלה ווי געזאגט ס'ווערט אין בראשית אדער אין אדער ווי מען ווי מען געניצט דעם מעשה אין שמות אין די ערטער, דארף רשי עס דערציילן. ווייל דער קינד זעט אין חומש אז ס'איז א פראבלעם. דא אין חומש זעט ער נישט א פראבלעם און רשי זאגט אים ווען דאס איז געווען. ווייסט ער שוין פון פריער אז אין מוקדם ומאוחר בתורה. בנידון דידן אבער יעצט ווערט די שאלה אויב אזוי פארוואס דארף רשי דא זאגן דאס שטייט דאך העכער קלאר דאס שטייט דאך ווי דער לשון דא דער לשון דא איז געווען וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים אז חודש אייר וואס דארף רשי זאגן בכלל אז אין מוקדם ומאוחר בתורה און נאך מער ער האט זיך דאך געשטעלט אויפן ווארט וואס רשי האט צוגעשטעלט דעם ווארט למדת שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה ובנידון דידן אבער זעט מען אז דער פסוק קומט מדגיש זיין דעם סדר וזמן פון די ציוויים און מאורעות. ביי די אנדערע ערטער וואס מ'האט ערשט דערמאנט די צוויי ערטער, און אין די אלע אנדערע ערטער וואס מ'האט גערעדט פריערט אין בראשית און אין שמות, דארטן ווערט נישט דערמאנט. שטייט בשנת חמש מאות שנה איז ער געבארן געווארן, דערנאך מאה ועשרים שנה און דערנאך אין שש מאות שנה איז געקומען דער מבול. דא איז אבער א אינטערעסאנטע זאך, איינע פון די געשמאקסטע נקודות וואס דער רבי מחדש דא, סיי אין חומש סיי אין פרשת במדבר אין אנהייב, און סיי דא איז די תורה מדגיש ביידע מאל ווען דאס איז געווען, אויב דו ביסט מדגיש ביידע מאל ווען דאס איז געווען, ווערט דאך א שאלה פארוואס עפנסטו במדבר מיט דעם חודש אייר, און דו קומסט אין פרשת בהעלותך גייסטו צוריק צו חודש ניסן און דו זאגסט מיר קלאר ווען דאס איז געווען אין חומש, דאס איז דער רבי דא מחדש, ובנידון דידן אבער זעט מען אז דער פסוק קומט מדגיש זיין דעם סדר וזמן פון די ציוויים ומאורעות סיי בפרשתנו וואס זעט מען ביי אונזער פרשה? וידבר השם אל משה במדבר סיני, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים, בחודש הראשון לאמור. סיי בראש הספר, ווי שטייט דארטן? וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד, ווען? באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים. שטייט קלאר אין אנהייב במדבר אז עס איז געווען אייר, שטייט קלאר דא אז עס איז געווען אין ראש חודש ניסן. און אף על פי כן שטייען די פרשיות איינע בנוגע דער צווייטער בהיפך הסדר, דא ווערט די שאלה פארוואס איז דאס אזוי? איז רשי מפרש, יעצט וועט מען פארשטיין וואס רשי איז מפרש, למדת, דא לערנט מען ארויס א חידוש, וואס איז דער חידוש דא? דער חידוש איז נישט אין מוקדם ומאוחר בתורה, דער חידוש איז דא, לשון פון רשי, אז אין אין סדר מוקדם ומאוחר בתורה. א נייע זאך לערנט מען ארויס פון דא. עס איז נישט דא קיין סדר מוקדם ומאוחר. דער רבי וועט מבאר זיין קלאר וואס דאס מיינט, וואס איז דער חידוש דא מיט אלץ. אויך ווען די תורה איז מדגיש דעם זמן פון עניינים וציוויים, וואס ווי עס זעט אויס וויל תורה דערמיט דערציילן דעם סדר פון די ציוויים ומאורעות, איך זעה די תורה וויל דאך יא דערציילן דעם סדר המאורעות, שטייט קלאר אין במדבר, אנהייב במדבר, אז ס'איז געווען בח... בשנה השנית בחודש השני, שטייט ביי אונזער פרשה קלאר אז ס'איז געווען בשנה השנית בחודש הראשון, שטייט דאך קלאר די תאריכים, פון דעסטוועגן לערנט די תורה, שרייבט די תורה וועגן אייר פריערט און נאכדעם וועגן ניסן אין בהעלותך,

אבער דא איז דא א נייע זאך, אין די ביידע ערטער שטייט קלאר ווען דאס איז געווען, פון דעסוועגן איז במדבר הייבט זיך אן מיט אייר, און בהעלותך גייט מיט ניסן. דאס קומט רשי מיר דערציילן, אז דא איז דא א נייע זאך וואס מ'לערנט ארויס, יעצט וועט מען פארשטיין ווען רשי זאגט למדת, שאלה געווען ווי קען זיין למדת, למדת, דא לערנט מען ארויס א געוואלדיגע זאך, אז אפילו ווען די תורה איז מדגיש ביידע תאריכים, און במדבר הייבט זיך אן מיט אייר, און נשא און בהעלותך קומט אונז זאגן אויף ניסן, זאגט ער ווייל תורה איז, וויל תורה דערמיט דערציילן דעם סדר פון די ציוויים און מאורעות, איך זע דאך אז זי זאגט מיר דעם סדר, זי זאגט מיר די צייט. קען אויך דאן זיין אז אין סדר מוקדם ומאוחר בתורה א געשמאקער פשוטער גאונות בפשטות דער ענטפער פאר וואס רשי זאגט עס דא פאר וואס רשי ניצט א נייעם לשון למדת זייער געשמאק פארשטאנדיג אות גימל און מ'גייט אריבערגיין צו דעם צווייטן האלבן רשי און דאן אונטן צוריקקומען מסתם א ביסל לעכערט אויף דעם ערשטן חלק פון רשי אות גימל ווייטער איז רשי ממשיך

למה לא פתח בזו? זאגט רשי מפני שהיא גנותן של ישראל. ס'א ביזיון, ס'א בושה פאר די אידן, די מעשה פון קרבן פסח איז א ביזיון פאר די אידן, דערפאר הייבט מען נישט אן מיט דעם דעם חומש. שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא הקריבו אלא פסח זה בלבד. אזוי זאגט רשי. א געוואלדיגע מ א געוואלדיגע זאך רשי מחדש דא א זאך האט ער אויפגעטון אז דא איז למדת א נייע זאך אז אין מוקדם ומאוחר בתורה אפילו ווען די תורה זאגט תאריכים קען זיין דער שפעטערדיגער תאריך פריער אין במדבר דער פריערדיגער תאריך קען זיין אין אין בהעלותך און ס'איז נישט קיין פראבלעם נאכדעם זאגט רשי און טאקע פארוואס נישט דער רבי פרעגט א מוירדיגע שווערע שאלה ס'איז אין גאנצן נישט פארשטאנדיג וואס רשי וויל דא בהשקפה ראשונה בהשקפה ראשונה איז נישט מובן. וויבאלד אז למדת שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה, וואס איז די שאלה למה לא פתח בזו וכו'? דו אליין האסט ערשט געזאגט אז וואס? למדת שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה. וואס פרעגסטו מיר דאן נאך א שאלה ולמה פתח בזו? ולמה לא פתח בזו? לייגט זיך אינגאנצן נישט אין שכל וואס דער לא פתח בזו, ער האט דאך ערשט געזאגט אז דאס איז דערפאר ווייל אין סדר מוקדם ומאוחר בתורה, און נאך מער פון דא איז למדת אז אין סדר מוקדם ומאוחר, וואס פרעגסטו מיר אזא שאלה? און ווי מען זעט אין דעם מקור פון פירוש רשי זה אין גמרא, מען זעט אין גמרא אין פסחים וואס רשי נעמט דאס פון דארטן דעם לשון, רשי נעמט דאך עס פון די גמרא, אז נאכדעם ווי די גמרא פירט אויס זאת אומרת אין מוקדם ומאוחר בתורה די גמרא פרעגט די זעלבע שאלה פארוואס שטייט אין במדבר רעדט מען אן מיט אייר און אין בהעלותך גייט מען צוריק צו ניסן וועגן קרבן פסח זאגט די גמרא לשון פון די גמרא זאת אומרת אין מוקדם ומאוחר בתורה איז די גמרא נישט מבאר דעם טעם פארוואס די תורה הויבט זיך הויבט נישט אן מיט דער פרשה און אזוי איז אויך אין ספרי אין די ביידע ערטער שטייט נישט בכלל דער טעם די גמרא זאגט אונז נאר אז לערנסט ארויס פון דעם זאת אומרת אין מוקדם ומאוחר בתורה רשי גייט נאך טיפער רשי זאגט למדת און דא לערנסטו ארויס וואס א שאלה האסטו פון פון למה לא פתח די גמרא גיט נישט קיין טעם און דאך דו אליין האסט געזאגט אז וואס אז ס'האט א סיבה ווייל אין מוקדם ומאוחר בתורה און למדת מיט קיין סדר אן אין סדר אז אפילו ווען די תורה שרייבט די תאריכים אין ביידע ערטער איז נישט קיין פראבלעם אז איינער קומט פאר דעם צווייטן אפילו אז ער איז שפעטער א מוראדיגע שאלה די גמרא זאגט עס נישט דער ספרי זאגט עס נישט און רשי קומט אונז עס יא זאגן בפשטות דער רבי האט געגעבן אן ענטפער בפשטות וואלט מען געקענט ענטפערן אז רשי איז מדייק בלשונו וויבאלד רשי מדייק בלשונו מוז ער זאגן די שאלה ולמה לא פתח בזו רשי זאגט א מוראדיגן לשון זאגט א געוואלדיגן אינטערעסאנטן לשון און דער רבי איז מדייק אין יעדן ווארט אין ספרי איז דא א אנדער סארט לשון ווי רשי. מ'ווייסט אלעמאל רשי איז משנה לויט פשוטו של מקרא. משנה ער לייגט צו, ער נעמט אראפ, נישט אלעמאל גיט ער דעם מדרש אדער די אדער דעם ספרי אדער די גמרא וואס ס'שטייט. דא אליין זעט מען, די גמרא איז נישטא קיין טעם און רשי גיט א טעם. אבער מיר זעען א געוואלדיגן ווארט, מען האט דאך געזאגט איינע פון די זאכן וואס רשי זאגט דא דעם ענין אין סדר, און נאך א זאך דער למ, פארוואס פון דא למדת? ווייל דא איז א נייע זאך. די אנדערע איז געווען אין מוקדם ומאוחר, דארטן שטייט נישט ווען ס'איז געווען, דא שטייט ווען ס'איז געווען אין ביידע ערטער, איז א נייער חידוש. זאגט דער רבי פון דעם וואס אין רשי האט מדייק געווען אין למדת, נישט ווי דעם ספרי, קען מען ענטפערן מיט דעם די שאלה, פארוואס רשי קומט און זאגט א שאלה, למה לא פתח בזו. וואס ענטפערט דער רבי? בפשטות וואלט מען געקענט ענטפערן אז רשי איז מדייק בלשונו למדת, נישט ווי אין ספרי, אין ספרי שטייט גארנישט אזוי, וואס שטייט אין ספרי? ללמדך. וואס דער חילוק פון ללמדך ביז למדת? געוואלדיג. דאס הייסט, אז לויטן ספרי האט די תורה משנה געווען דעם סדר, כדי אונז צו לערנען, אז אין סדר מוקדם מאוחר בתורה. ללמדך, זאלסט געדענקען, איך גיב דיר א לימוד, אז ס'איז נישטא קיין סדר מוקדם מאוחר בתורה. דאס איז דער ספרי. רשי איז משנה. מה שאין כן לויט רשי, למדת, מיינט דאס נישט אז צוליב דעם האט די תורה משנה געווען דעם סדר. לויטן ספרי, דאס וואס די תורה וויל דיר דערציילן, אז ס'איז נישטא קיין סדר מוקדם ומאוחר. רשי זאגט אבער למדת, למדת מיינט דאס נישט אז צוליב דעם מ'זאל וויסן פון דא האט די תורה משנה געווען דעם סדר, נאר אז פון דעם לערנען מיר ארויס אז אין סדר מוקדם ומאוחר בתורה. איז אויב איך לערן פון דעם ארויס, פרעגט רשי א שאלה, אויב אזוי פארוואס? דער רבי לייגט צו אין די הערה על דרך דעת הרמבן, דער רמבן שרייבט אין פרשת קורח און אין פרשתנו אויכעט אויפן פסוק, זאגט דער רמבן א לשון פון רמבן, מכאן אמרו חכמים אין מוקדם ומאוחר בתורה, מכאן אמרו חכמים, ער זאגט נישט ללמדך, ער זאגט נישט לומר תורה, ער זאגט נישט ללמדך, מכאן אמרו חכמים אין מוקדם ומאוחר בתורה, און גלייך נאכדעם זאגט ער, וטעם האיחור הזה היה. און דערנאך ברענגט דער רבי אראפ אויכעט אין די הערה רבותינו בעלי התוספות אין אונזער פרשה אויפן פסוק זאגן זיי נאך וואס די רבותינו בעלי התוספות ברענגען די גמרא וואס מ'האבן געלערנט פריערט די גמרא אז די גמרא זאגט מ'האבן געלערנט פריערט אז די גמרא זאגט נאר זאת אומרת אין מוקדם ומאוחר בתורה זאגט דער רבי אין רבותינו בעלי התוספות זאגן ומשני, און די גמרא ענטפערט אין מוקדם ומאוחר בתורה ממשיך, איז די בעלי התוספות זענען ממשיך, ומכל מקום, יש ליתן טעם בדבר, איז ווענדט זיך, מילא האט רשי מדייק געווען אין זיינע ווערטער, ער האט נישט געזאגט ללמדך, וואס דאס הייסט דאס קום איך דיר לערנען, זאגט רשי ניין למדת, דו לערנסט ארויס פון דא, אז אין מוקדם, וויל איך פרעגן א שאלה פארוואס? דער רבי איז עס ממשיך שוין, ער גיט דעם ענטפער געשמאק אין זיינע ווערטער, דעריבער ווערט די שאלה ולמה לא פתח בזו? אויב למדת פון דעם לערנט מען ארויס ווערט דאך א שאלה פארוואס טאקע נישט אנגיין מיט דעם דעריבער ווערט די שאלה ולמה לא פתח בזו ווייל ווי באוואוסט איז דארט וואו מען זאגט אין מוקדם ומאוחר בתורה האט אבער די תורה א כוונה והסברה אויף דעם סדר פון קדימה ואיחור אין וועלכן די פרשיות זיינען געשריבן וואו די תורה זאגט אין דעם ענין פון אין מוקדם ומאוחר בתורה, איז אלעמאל זיכער דא א כוונה. און דער רבי, דאס האט נאך אראפגעברענגט פריער דעם רמבן מיט רבותינו בעלי התוספות, וואס זיי שטעלן זיך אויף דעם. זיי זאגן דאך אז ס'איז יא דא א טעם אויף דעם, יעדן מאל איז דא א טעם אויף דעם. אבער נישט אלעמאל ווייסט מען. עס איז אבער נאך אלץ נישט, מילא איז פארשטאנדיק יעצט פארוואס רשי פרעגט די שאלה ולמה לא פתח בזו, וויבאלד ער זאגט למדת, אז דו לערנסט ארויס פון דא, וויל איך וויסן פארוואס. אבער דער רבי איז נישט צופרידן מיט דעם ענטפער, און דער רבי וועט אפפרעגן די דעם ענטפער און נאכדעם וועט דער רבי קומען מיט זיין חידוש. ס'איז אבער נאך אלץ נישט גלאטיג. לפי זה איז די שאלה נישט למה לא פתח בזו, נאר פארוואס די תורה האט וואס דער לשון לא פתח בזו, וואס רשי נוצט דעם לא האט נישט, רשי געדארפט זאגן פארקערט, פארוואס די תורה, די שאלה איז נישט למה לא פתח בזו, נאר פארוואס די תורה האט אלע משנה סדר געווען. וואס איז לא פתח בזו? רשי האט געדארפט זאגן פאר וואס איז ער משנה געווען אז געדארף יעמאלט קען מען זאגן וואס געברענגט דעם נישט אויף ריכטיגן ארט פאר וואס איז ער משנה דעם סדר אדער בית א צווייטן אויפן האט מקדים געווען יענע פרשה געוואלדיג פאר וואס זאגסטו למה לא פתח בזו? האסט געדארפט זאגן פאר וואס האט ער אנגעהויבן מיט יענע פרשה דאס איז די שאלה שאלה איז נישט דאָ פאַרוואָס דאָ, האָט זיך געהאַפט, אָט יענע פּרשה באַלאַנגט נישט דאָרטן, דאָס האָט ער געדאַרפט זאָגן. נאָכאַמאָל, דער רבי זאָגט, ס'איז נאָך אַלץ נישט גלאַטיק, ווייל אויף דעם ווערט דאָך אַ שאלה אויפן לשון פון רשי. וואָס זאָגט רשי? און לויט דעם רבינס ענטפער וועט אַראָפּגיין די גאַנצע שאלה. פאַרוואָס די תורה האָט משנה סדר געווען, דאָס האָט רשי געדאַרפט זאָגן, און בית האָט מקדים געווען יענע פּרשה, נישט למה לא פּתח בזו. האָט רשי געדאַרפט פרעגן, דער רבי וועט זאָגן קלאָר וואָס רשי האָט געקענט פרעגן, נישט למה לא פּתח בזו. נישט דאס איז די שאלה נאר למה שינו הסדר ולמה פתח בפרשה שבראש הספר פארוואס האט ער אנגעהויבן מיט יענע פרשה וכיוצא בזה ס'דא נאך זאכן וואס רשי קען זאגן דא ליגט דאס באהאלטן אין רשי וואס רשי האט עס געזאגט אויף אזא סארט אויף אזא סארט אויפן מילא קען נישט זיין אז צוליב דעם וואס מיר געזאגט פריער דערפאר וויבאלד רשי זאגט למדת ווייל ער קומט און וויל ער וויסן דעם טעם וואס דאס איז עס קען נישט זיין אויב ער וויל וויסן דעם טעם צוליב דעם האט ער געדארפט זאגן אויף אן אנדער סארט לשון פארוואס זאגט ער אויף דעם לשון צוליב אן אנדער סיבה איז סך הכל פונעם ענטפער וואס דער רבי האט געגעבן אז למדת און ללמדך קען מען ארויסלערנען פארוואס רשי האט געהאט די שאלה דער רבי האט עס אפגעפרעגט אז דאס איז נישט די שאלה וואס רשי האט געדארפט פרעגן די שאלה האט געדארפט זיין נישט למה לא פתח בזו נאר נאר נאר עס האט געדארפט זיין צוויי צוויי צוויי שאלות און זאגן גאנץ אויף אנדערש דאס איז איינס, אויך פאדערט ביאור דער לשון פון רשי, פון רשי'ס קשיא, לאמיר שוין זאגן אז רשי האט א סיבה פארוואס ער האט אנגעהויבן למה לא פתח בזו, און ער האט נישט געזאגט פארוואס האט ער אנגעהויבן מיט יענע, ער האט דאך אנגעהויבן מיט יענע, דיין שאלה איז פארוואס האט ער אנגעהויבן מיט יענע, פארוואס זאגסטו פארוואס האט ער נישט אנגעהויבן מיט די? לאמיר זאגן אז רשי האט עפעס א הסבר פארוואס דאס איז, פרעגט דער רבי נאך א געוואלדיגע שאלה, אויך פאדערט ביאור דעם לשון פון רשי'ס קשיא ולמה לא פתח, וואס האט עפעס דער ענין פון פתח, און נישט למה לא הקדים וכיוצא בזה. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה 28 כ'האב נישט נאכגעקוקט וואס דארטן איז אבער דער רבי שרייבט איז אזוי כלשון רשי בפרשת נח יוד אלף למד בית ולמה הקדים כולו ער זאגט נישט פאר וואס דא ווייל ער זאגט פאר וואס יענער איז דער ערשטער למה לא פתח און נישט למה לא הקדים האבן מיר דאך לכאורה זייער שווערע שאלות וואס דער רבי פרעגט אויף די רשי ערשט פון וואנט פאר וואס קוועטשט רשי און רשי ברענגט למה לא פתח וואס דו האסט געזאגט אז למדת אז ס'א נייער סדר און אז ס'א נייע זאך אז אפילו ווען די תורה גיט צוויי תאריכים אין במדבר און אין בהעלותך איז נישטא קיין סדר אין תורה גלייך נאך דעם פרעגסטו ולמה לא פתח רבי און אויב דו ווילסט פרעגן און אויב דו ווילסט יא פרעגן עפעס האסט דו געדארפט פרעגן ערשט פארוואס ביסטו משנה דעם סדר און דו זאלסט פרעגן פארוואס האסטו אנגעהויבן מיט יענעם דערנאך לייגט דער רבי צו נאך א שאלה פארוואס ניצט ער בכלל דעם ווארט פתח ולמה לא הקדים פארוואס איז נישט מקדים געווען בהעלותך קרבן פסח פאר יענע פרשה ליגט עפעס דא באהאלטן דא ליגט די נקודה פונעם רבינס ענטפער די שליסל פונעם רבינס ענטפער למה לא פתח עפעס האט עס דא צו טון מיט די פתיחה ווי דער רבי גייט ענטפערן אין אות ד' אויך דארף מען פארשטיין נאך נישט גענדיגט אין אות ד' נאך דא נאך א שאלה אויך דארף מען פארשטיין דעם תירוץ פון רש"י וכו' וואס ענטפערט רש"י מפני שהוא גנותן של ישראל שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא הקריבו אלא פסח זה בלבד אזוי זאגט אזוי זאגט רש"י וואס דער רש"י פרעגט ולמה לא פתח בזו אלא ער קען נישט אנהייבן מיט דעם ס'איז א גנות וואס איז דער גנות אז 40 יאר אין מדבר האבן זיי נישט געמאכט קיין קורבן פסח זיי האבן געמאכט קורבן פסח נאר אין מצרים און דעם צווייטן יאר ווען ס'איז געקומען פסח האט דער אויבערשטער אנגעזאגט אין אונזער פרשה מ'זאל מאכן קורבן פסח ממילא איז א גנות וואס זיי זענען געווען די גאנצע 40 יאר האבן זיי נישט געמאכט קיין קורבן פסח אין וואס באשטייט דער גנות וואס איז דער גנות פארוואס די תורה וויל נישט אנהייבן מיט דעם זאגט דער רבי רש"י האט שוין האט פריער שוין מפרש געווען אז תלה הכתוב מצוה זו קרבן פסח לביאתם לארץ ולא נתחייבו במדבר אלא פסח שעשו בשנה השנית על פי הדיבור דאס הייסט זיי זענען בפירוש נצטווה געווארן בהקרבתו נאר אין ארץ ישראל וואו זעט מען עס? זייער געשמאק מ'גיט א קוק אין פרשת בא זעט מען דארטן אין מיטן דער גאנצער פרשת בא, ווי אזוי מ'זאל מאכן דעם קרבן פסח, מ'זאל אים נעמען אין דעם צענטן טאג און אים האלטן פיר טעג, נאן ארדן ווי מ'זאל עסן דעם קרבן פסח, מתניכם חגורים נעליכם ברגליכם מקלכם בידכם מיט די אלע זאכן וואס שטייט דארטן, שטייט דארטן אין די פרשה פון דארטן שטייט והיה כי תבואו אל הארץ ושמרתם

במילא, די קשיא שרייט דאך געוואלדיג, געוואלד! במילא אז הקרבת הפסח אין מדבר, אחוץ דעם ערשטן מאל, איז געווען אסור, מען טאר נישט מקריב זיין אויפן מזבח אשר לא ציווה אותם. שטייט אין פרשת שמיני, ביי נדב ואביהוא, אשר לא ציווה אותם. ווי קען זיין אז די אידן רשי זאגט אז ס'איז גנותן וואס זיי האבן נישט געמאכט קיין קרבן פסח? וואס פאר א קרבן פסח? רשי זאגט תלה הכתוב מצוה זו בביאתם לארץ, ולא נתחייבו במדבר אלא פסח אחד, און ס'איז געווען דווקא בפירוש מיט א ציווי פונעם אייבערשטן, און די אנדערע יארן נישט. וואו איז דארט א גנות? רבונו של עולם, וואס פאר א גנות איז דאס? אדרבה, ווען זיי מאכן א קרבן פסח, וואלט געווען א איסור. דער רבי זאגט קלאר ס'איז א איסור, אשר לא ציווה אותם. אדרבה, די הקרבה במדבר איז געווען בלויז על פי הדיבור. און נישט פארגעסן אז אין פרשת אין פאר אין די זעל אין די זעלבע פרשה פוס קאפיטל יג פסוק ה אין פרשת בא אין פרשת קדש זאגט עס יעדן טאג ווען מ'לייגט תפילין זאגט מען דארט וואס שטייט אין פרשת קדש והיה כי יביאך אל ארץ הכנעני והחתי והאמורי שבעת ימים תאכל מצות איז דארטן שטייט א ווען זאל מען מאכן די אלע זאכן כי יביאך שטייט נישט אויף אויפן מדבר און ווי דער רבי האט ארויסגעברענגט אז אין מדבר איז גאר אסור דאס צו טון ממילא ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה וואס וויל דא רשי פשוט מבהיל על הרעיון וואס זאגט דא רשי וואסער גנות איז דאס דער רבי לייגט צו אז מפרשים מוטשען זיך מיט דעם וואס איז דער גנותן וואס איז דער גנות דער רבי ברענגט אן פון תוספות און מפרשי רשי זיינען מסביר תוספות און מפרשי רשי ס'איז דא לאנגע לאנגע הערות דא אבער מיט קוצר הזמן און קוצר הדעת איז גייט מען נישט אריין אין די אין די הערות אבער מ'זאל וויסן אז מ'דארף לערנען די שיחה דארף עס נעמען מסתם דורכגיין יעדן הערה מיט יעדן מראה מקום דארף מען האבן שעה'ן אויף שעה'ן אויף שעה'ן אויף שעה'ן ביז מען קען עס דורכגיין דער רבי ברענגט אראפ תוספות און מפרשי רשי זיינען

דער גנות איז, וואס איז דער בזיון פון אידן אז מ'האט געשטאנען מיט, אז מ'קען נישט אנהייבן מיט דעם חומש במדבר, ווייל ס'איז א גנות, צוליב דעם עוון פון די מרגלים זענען זיי געבליבן פערציג יאר אין מדבר, דאס איז דער גנות. זאגט דער רבי איך קען עס נישט אננעמען, פשוטו של מקרא איז דאס נישט קיין ענטפער, ס'איז א גוטער ענטפער, תוספות און מפרשי רש י, אבער אין פשוטו של מקרא איז דאס נישט קיין ענטפער, פארוואס? עס איז אבער שווער אזוי צו לערנען בפשוטו של מקרא בפירוש רש י, ווארום? דער רבי גייט געבן די סיבה, צוויי סיבות, וואס איך קען עס נישט ענטפערן דעם ענטפער, א', אין אונזער פרשה פון פסח ווערט נישט דערמאנט אז צוליב עוון המרגלים וועט מען נישט אריינגיין אין ארץ ישראל, ס'ווערט דערמאנט אין בהעלותך אזא זאך? ס'שטייט גארנישט אזא זאך, ס'גייט בהעלותך דערנאך גייט שלח דערנאך גייט עוון פון די מרגלים, יעמאלט קומט אויס די גאנצע ענין פון נישט אריינגיין, דא שטייט גארנישט דערמאנט די גאנצע מעשה, ואדרבה ווייטער בפרשתנו אין אונזער פרשה שטייט אין קאפיטל י פסוק כט שטייט אז משה האט געזאגט נאך די פרשה פון די קרבן פסח, וואס זאגט משה רבינו? נוסעים אנחנו למקום, וואס זאגט רשי דארטן אויפן ארט? פירוש רשי מיד, לשון פון רשי, ומיד עד ג' ימים אנו נכנסין לארץ, שבמסע זה הראשון נסעו, געווען דער ערשטער מסע וואס זענען געפארן, נסעו על מנת להיכנס לארץ ישראל, דארט איז דערמאנט די ארבעים שנה די גנותן של ישראל פארוואס קען זיך נישט אנהייבן דעם חומש במדבר הייב אן חומש במדבר מיט די מעשה איז נישט קיין גנות ס'ווערט נישט דערמאנט גאר נישט וועגן די מרגלים גאר נישט וועגן 40 יאר דער קינד הייבט אן לערנען במדבר האט נישט גאר נישט קיין גנות איז דא בכלל נישט דערמאנט גנותן של ישראל אין גאנצן ס'ווערט גאר נישט דערמאנט אין גאנצן דער גנות בית ועיקר נאך א סיבה פארוואס איך קען נישט לערנען אז אין רשי

דאס דאס רעדט זיך נישט בכלל וועגן קרבן פסח אט און קרבן פסח יא קען שטעלן און צוויי צווייטע זאך אויב מ'זאל עס פאררעכענען אלס א גנות אויב דער גנות איז טאקע דערין וואס זיי האבן נישט געברענגט דעם קרבן פסח 40 יאר איז דאס שייך נישט בלויז צו קרבן פסח נאר צו אלע מצוות וועלכע זענען תלויות בארץ ובכניסה לארץ וואס עפעס זיי האבן נישט געטאן קיין קרבן פסח ווייל זיי נישט אריינגיין אין ארץ ישראל יא, האבן זיי פערציג יאר נישט געמאכט דעם קרבן פסח, רבונו של עולם, זיי האבן נישט געגעבן קיין מעשר, נישט קיין שמיטה, נישט קיין תרומה, ווען זיי גייען אריין גלייך אין ארץ ישראל, וואלטן זיי גלייך מחויב געווארן. שש שנים תזרע שדך, ובשביעית לא תחרוש ולא תזמור, און די אלע זאכן וואס שטייט אין געלערנט אויף פרשת בהר. איז וואס עפעס דווקא קרבן פסח, האט מען אן ענין פון א פון א גנות. די אלע מצוות וועלכע זיינען תלויות בארץ וכניסה לארץ. פאסט דאך נישט מייחס זיין די גנות דווקא צו קרבן פסח דווקא. ואדרבה, ס'איז מער גנות איז אין די אלע אנדערע מצוות פון דעם סוג, ס'איז מער גנות אין די אנדערע מצוות, פארוואס? ווייל זיי האט מען נישט מקיים געווען במדבר, אפילו לא פעם אחת. דעם קרבן פסח האט מען כאטש געמאכט איין מאל, די אנדערע זאכן האט מען קיינמאל נישט געטון. האט מען געדארפט זאגן אז דער גנות איז, האסט קיינמאל נישט געטון קיין מעשר, האסט קיינמאל נישט געטון קיין שמיטה, האסט קיינמאל נישט געטון די אלע אנדערע זאכן, און האסט געזינדיגט און ביסט געבליבן אין מדבר פערציג יאר, דאס איז א גנות. קרבן פסח איז נישט קיין גנות ווייל מ'האט עס געטון איין מאל. ממילא איז אין גאנצן נישט פארשטאנדיג וואס רשי וואס רשי זאגט דא אז וואס ס'איז געווען א גנות וואס זיי האבן נישט געמאכט דעם קרבן פסח גאנצע 40 יאר האבן זיי נישט געמאכט דעם קרבן פסח איז די שאלה אויף רשי ווערט זייער שווער וואס רעדסטו דו אליין זאגסט דאך אז זענען נצטווה געווארן נאר בבואם זעט דעם לשון פון פון חומש ווי רשי ניצט דאס תלה הכתוב מצווה זו בביאתם לארץ ולא נתחייבו במדבר קלארע ווערטער אלא פעם אחת עס איז געווען א ציווי פון דעם אייבערשטן און זיי קענען דאס גארנישט דאס איז דאך א איסור פאר מיינסט וואס סכנת נפשות אז מ'טוט אזא זאך ווי ביי נדב ואביהוא איז אויף די ענטפער וואס די בעלי התוספות און פירושי רשי ווילן געבן זאגט דער רבי איך קען עס נישט זאגן דאס איז נישט רשי'ס ענטפער אות ה' וועט דער רבי אנהייבן געבן צו פארשטיין מיט נאך א שיין אות ה' וועט מען דאס פארשטיין בהקדים וואס רשי זאגט אז לא פתח בזו מפני שהוא גנותן של ישראל איינע פון די קשיות איז געווען פאר וואס רשי ניצט דעם לשון לא פתח בזו נישט לא הקדים ווי געזאגט פריער די שאלה איז געווען געוואלדיגע שווערע ווערטער פאר וואס דארף רשי ניצן דעם לשון שינה הסדר ולמה פתח בפרשה שבראש הספר, נישט לא פתח בזו, אין דעם וועט זיין די נקודות פון דעם ענטפער. וועט מען דאס פארשטיין בהקדים וואס רשי זאגט אז לא פתח בזו, מפני שהוא גנותן של ישראל. איז נישט גלאטיג נאך איין שאלה, לויט דעם וועט ווערן קומען אן ענטפער אויב תורה וויל נישט ברענגען גנותן של ישראל, פארוואס דארף מען איבערהויפט דערציילן גנותן של ישראל? דו ווילסט נישט דערציילן וועגן גנותן של ישראל, רעד נישט וועגן דעם אינגאנצן. דערמאן נישט אז ס'געווען אזא זאך, אפשר וועלן מענטשן זיך נישט כאפן אז ס'געווען אזא זאך. איז דערפון מובן מורא'דיג א חידוש פלא נפלא נפלא ביותר וואס דער רבי וועט ארויסברענגען פון דא, איז דערפון מובן אז דער עיקר קפידה דערביי איז נישט בנוגע דער פרשה שבראש הספר, די קשיא איז נישט בנוגע מיט דעם וואס ער הייבט אן דארטן, ווייל די פתיחה פון א ספר וכיוצא בזה דארף זיין מיט אן ענין פון חיבתן של ישראל, די שאלה איז נישט פארוואס האט אנגעהייבן מיט יענעם די שאלה איז פארוואס האט נישט אנגעהייבן מיט דעם דאס וואס האט אנגעהייבן מיט יענעם וואס האט חיבתן של ישראל איז זייער גוט פארשטאנדיג די שאלה איז פארוואס האט נישט אנגעהייבן מיט דעם דער רבי וועט ארויסברענגען געוואלדיג האט יא געדארפט אנהייבן ברענגען מיט דעם פארוואס ער זאגט נישט למה לא שינה הסדר ער זאגט נישט למה פארוואס האט ער אנגעהייבן מיט יענעם רשי וויל דאס זאגן אז אין דעם עניין פון דעם גנותן של ישראל ליגט באהאלטן דער גרעסטער זכות פאר אידן ווערט די שאלה ולמה לא פתח בזו דאס פארענטפערט וואס רשי זאגט למה פתח דו הייבסט מיר אן פרשת במדבר ווייל מ'דארף אנהייבן א חומש מיט א זכות איך האב דא א זכות וואס איז גרעסער ווי יענעם זכות אבער פארוואס האסטו נישט אנגעהייבן מיט דעם דער רבי וועט מסיים זיין אבער פון דעסטוועגן מיט דעם זכות איז דא אביסעלע גנותן דערפאר וויל די תורה נישט אנהייבן לאמיר זען אינעווייניג ווי געשמאק פשוט תענוג ווי געשמאק דאס איז און מיר געפינען טאקע דער רבי גייט עס ערשט מרחיב זיין וואס ער האט ערשט געזאגט און דערפאר זאגט רשי למה לא פתח און מיר געפינען טאקע אז די ספרים פון יעדן ספר פון די ג' ספרים שבתורה וועלכן עס רעדט זיך וועגן אידן שמות ויקרא און במדבר דער רבי לייגט אין די הערה גם בספר דברים אלה הדברים אשר דיבר משה שטייט קלאר שהן דברי תוכחות ווי רשי זאגט, יא? וואס זאגט רשי גלייך נאך דעם? סתם את הדברים והזכירם ברמז מפני כבודן של ישראל. איז ווייטער כבודן של ישראל אפילו אין דברים אויכעט. כאטש שפעטער אין פרשת עקב זאגט ער דארטן בגילוי זאכן וואס האבן געטון. וועגן דעם עגל, וועגן די מרגלים, וועגן די זאכן. דא איז אלץ מיט רמזים. די זהב, ס'איז נישטא קיין די זהב, ס'איז נישטא אזא פלאץ. ווייל ער וויל, ער וויל זיי נישט. זעה איך אז די אפילו דברים הייבט זיך אויכעט אן, דער רבי וועט מסביר זיין וואו מיר זעט דאס אין שמות ויקרא במדבר, ס'הייבט זיך אן מיט זכותן של ישראל. וואס זען מיר אויס? איז מיט ענינים, זען מיר אז שמות ויקרא במדבר איז מיט ענינים של חיבה פון אידן. ווי רשי איז מפרש אין דער התחלה פון יעדן ספר. רשי זאגט דאס. ואלה שמות להודיע חיבתן. מ'האט שוין געזאגט פריער אין ויגש, אז זענען אנגעקומען אין מצרים אין אין אין מקץ, אז זענען געקומען אין מצרים.

און נישט מיט החודש הזה לכם. אינטערעסאנט, די תורה האט געדארפט אנהייבן מיט החודש הזה לכם, מ'האט דא די זעלבע שאלה מ'האט געדארפט אנהייבן מיטן קרבן פסח במדבר, נישט מיט דעם ציילן. וויבאלד אז אט דעם ענין וועגן פתיחת ספר שבתורה ווייסט מען שוין פון די פריערדיגע ספרים, מוז מען זאגן אז די שאלה פון רשי דא ולמה לא פתח בזו איז דאך א מאדנע לשון נישט ולמה לא פתח בזו רשי קומט אונז זאגן ולמה לא פתח בזו ווייל דא ליגט א באהאלטענע מוראדיגע זכות פאר די אידן איז ווייל די פרשה זו דריקט אויס די מעלה און חביבות פון אידן און דערפאר וואלט לכאורה געווען מער מתאים אז זי זאל זיין די פתיחה פון ספר במדבר מבהילדיגע ווערטער וואס דער רבי געפינט אין רשי עס ווערט א נפלא א אור חדש אין רשי רשי הייבט אן צו זאגן מיט דעם לשון ולמה לא פתח זיכער ווייל מיר איז א שיילע וואס געפט אן מיט דעם איך דו ביסט אן מיט זיי באלע אנדערע חמש מיט זכות האסט געדארפט אנהייבן מיט דעם וואס זעט אויס א גרעסערע זכות דער רבי גייט עס מסביר זיין וואו מיר זעט עס דער רבי זאגט לכאורה רשי האט געקוועטשט אז דער סיפור פון קרבן פסח באלאנגט טאקע דארטן ווייל ס'איז א מעלה גדולה פון עם ישראל מער ווי דעם ציילן די עם ישראל ווי במדבר הייבט זיך אן. אין אות ו' וועט דער רבי עס מסביר זיין אין אין פשוט אין געשמאקע ווערטער און געשמאק צו פארשטיין. ביאור הדבר, אות ו', חומש ויקרא איז רובו ככולו ציוויים פונעם אויבערשטן וואס זענען געזאגט געווארן צו משה לאחר הקמת המשכן, קרבנות מיט אלע זאכן איז ויקרא. חומש הקורבנות חומש במדבר רעדט וועגן די ציוויים און דעם סדר המאורעות און הנהגת בני ישראל במדבר דאס איז חומש במדבר ער דערציילט אונז וואס איז געווען מיט אידן אין מדבר און די ציוויים וואס מ'האט געזאגט די אידן אין מדבר וואלט במילא געווען מתאים ס'וואלט זייער געפאסט אז די פתיחה פון ספר במדבר זאל זיין מיט דער מעלה פון אידן ווי זיי האבן מקיים געווען בפועל ציווי השם דער רבי לייגט צו אין די הערה פֿערציק פלא, להעיר מלשון רשי בתחילת פירושו על התורה, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בה ישראל. וואס איז די מצווה ראשונה? קרבן פסח, האט ער דא אויך געדארפט אנהייבן במדבר, אין קרבן פסח. במילא וואלט במילא געווען מתאים אז די פתיחה פון ספר במדבר זאל זיין מיט דער מעלה פון אידן ווי זיי האבן מקיים געווען בפועל די ציווי השם ויעשו את הפסח גומר ככל אשר צוה השם את משה כן עשו בני ישראל אז שטייט אין פרשת בהעלותך אין אונזער פרשה ווי האבן זיי עס געמאכט בשלימותו ובמילואו ככל אשר צוה השם את משה אז אלע אידן האבן מקריב געווען קרבן השם במועדו אין משכון ווי עס דארף צו זיין דער רבי ברענגט אראפ דעם ספרי אויף דעם פסוק, להודיע שבחן של ישראל, דער ספרי זאגט קלאר דאס איז שבחן של ישראל, שכשם שאמר להם משה כן עשו, איז דען דא א בעסערע זאך וואס אנהייבן חומש במדבר מיט? געוואלדיג, דאס איז דאך נאך גרעסער ווי דעם ענין פון ציילן, פארוואס איז דאס בעסער ווי דעם ענין פון ציילן? דער רבי מסביר, ואף על פי אז די פרשה שבראש הספר איז אין אן ענין וואס איז מתוך חיבתן ציילט ער זיי נאכאמאל, כנזכר לעיל זאגט דער רבי צוויי ענטפערס אויף דעם נוסף לזה וואס וויבאלד אז אונזער פרשה קומט פריער בזמן נוסף אויף דעם אז אונזער פרשה קומט דאך פשוט פריער בזמן וואלט מער מתאים געווען צו זאגן די פרשה מיט איר חביבות איז דא נאך א טעם די חיבה וואס מתוך חיבתם מונה אותם איז נישט קיין דבר חדש די מעשה מיט קורבן פסח פונקט ווי משה רבינו זאגט דער ספרי זאגט איז א דבר חדש דעם ערשטע מאל וואס איז געשען אין חומש אזא סארט זאך אז מען ציילט זיי צוליב חיבתן האט מען שוין געלערנט פריער, ס'איז נאר א איבערחזר'ן. מתוך חיבתן מונה אותם נישט קיין דבר חדש, דער רבי האט אונטערגעשטראכן חדש. עס ווערט שוין געבראכט בריש ספר שמות. וואלט דאך געווען מער מתאים אז די פתיחה זאל זיין מיט אונזער פרשה, מיט א נייע זאך, מורא'דיג דער זכות פון די אידן, שבחן של ישראל, ווי דער ווי דער לשון איז פון דעם ספרי.

יש להוסיף נאך א געשמאקן ווארט יש להוסיף דעמאלט וואלטן געווען הערט הערט ווערטער וואס דער רבי ברענגט ארויס יש להוסיף דעמאלט וואלטן געווען די פתיחות בסדר פון מעלים בקודש זו למעלה מזו לויט ווי ס'איז יעצט ווי ס'איז יעצט ווי עס ווערט יעצט געשריבן איז אין שמות און במדבר די זעלבע זאך ווען איך וואלט אנגעהויבן דעם חומש במדבר מיט דעם קרבן פסח און מיט פסח שני וואלט די שבחן של ישראל אויפן סדר פון בראשית ביז יעצט געווען העכערע מעלות. ווי זעט מען עס? חידוש נפלא. פתיחת ספר שמות איז די חיבה פון אידן מצד עצמם. דער אייבערשטער האט ליב די אידן. וואס דריקט זיך אויס אין דעם וואס מנאן, האט זיי געצילט. פארוואס? דער אייבערשטער האט זיי ליב. די פתיחה פון ספר ויקרא, שוין א העכערע דרגה, איז די חיבה פון אייבערשטן צו אידן אין ענין הציוויים והמצוות. דער רבי זאגט די אהבה איז וואס דער אייבערשטער זאגט זיי אן ציוויים און זיי טוען די מצוות וואס דריקט זיך אויס אין דעם וואס פאר אלע ציוויים איז געווען קודם קריאה לשון חיבה איז דער ענין פון חיבה א נייע סארט חיבה חיבה וואס דער אייבערשטער רופט צו טון א מצווה כדיוק לשון רש"י אונטערגעשטראכן רש"י'ס לשון לכל דיברות ולכל אמירות ולכל ציוויים איז געווען דער עניין פון פון חיבה, קריאה, ויקרא לשון חיבה. נישט אלס דעם דיבור צו משה, דא לייגט צו דער רבי וואס כ'האב געזאגט פריער, נישט אלס דעם דיבור צו משה מצד עצמו, דאס איז געווען דער ענין פון ויקרא דער חיבה, מ'רעדט דא וועגן גאנץ עם ישראל. וואו זעט מען דאס? אקעי, סיום לשון רשי, רשי לייגט צו נאך עפעס, אבל לנביאי אומות העולם. נגלה עליהם בלשון עראי וטומאה שנאמר כולו שטייט דאך א קליין א' אין איינע פון די פירושים ויקר ביי בלעם שטייט ויקר ביי זיי דאס ויקר און ביי משה רבינו איז דער ענין פון ויקרא לשון חיבה זעה איך דאך פארוואס איז געווען דער ענין פון ויקר וויבאלד דאס איז פארבונדן מיט אומות העולם דערפאר איז ויקר פאר וואס איז ביי משה ויקרא וואס איז פארבונדן מיט עם ישראל זעה איך דעם ספר ויקרא דעם חיבה פון לכל קריאה און לכל דיברות, לכל אמירות אויף מצוות, איז געווען דער ענין פון ויקרא, מצד חיבתן, חיבתן של כל עם ישראל, האט מען שוין צוויי דרגות, שמות איז אהבה, חיבה מצד עצמם, ויקרא איז מצד מצוות, יעצט וועט מען לערנען ווען ער הייבט אן מיטן קרבן פסח, איז געווען נאך א העכערע דרגה. און די פתיחה פון דעם ספר שלאחרי זה, ספר במדבר, וואלט דאן געווען מיט דער מעלה וחיבה פון אידן, אין דעם וואס דער אייבערשטער האט זיי דאן אנגעזאגט אחרי הקמת המשכן, א מצוה מיוחדת, וואס מצד עצמן זענען זיי דעמאלט אין מדבר נישט געווען מחויב. דער אייבערשטער אליין האט געזאגט אין פרשת בוא אז קרבן פסח העט מען מאכן נאר ווען מ'קומט אריין אין ארץ ישראל. קומט אין מדבר און דער אייבערשטער זאגט זיי איך וויל איר זאלט מאכן נאך איין קרבן פסח אין מדבר. און זיי טוהן עס מיט די גאנצן דאס איז נישט קיין מצוה וואס זיי האבן געדארפט עס טוהן. נישטא קיין איין איד וואס האט זיך נישט משתתף געווען אין דעם. א מצווה מיוחדת מצד עצמן זיינען זיי דעמאלט אין מדבר נישט מחויב שטייט קלאר בבואך בבואך אין ארץ ישראל נישט געווען זיי נישט געווען מחויב וואס דאס אליין ווייזט שוין אויף שבחן וחיבתן של ישראל און די אידן האבן מקיים געווען די מצווה און מקריב געווען דעם קרבן אין משכן בשלימות נישט נאר סתם דער לשון פון רבי'ן בשלימותו ובמילואו קיינער האט זיך נישט געקווענקלט און געמאכט נישט ווי ס'דארף צו זיין און נישט אין גאנצן ניין די מקריב געווען דעם קרבן אין משכן בשלימות ככל אשר ציוה השם את משה כן עשו בני ישראל כנ"ל איז דען דא א גרעסערע חיבה חיבתן של ישראל דען דא א גרעסערער סדר מלמטה למעלה פון די דריי חומשים ווערט די שאלה ולמה לא פתח בזו דאס וואס קוועטשט רש"י'ן ולמה לא פתח בזו נאך מער דער רבי האט נאך נישט געענדיגט, מען האלט נאך אלץ אינמיטן די שאלה וואס ס'קוועטשט רשי'ן דא, פארוואס האט ער נישט אנגעהויבן מיט דעם, פארוואס רשי'ן איז דעם למה לא פתח, וואו איז די גנות און מיט די אלע זאכן. נאכמער, דא דריקט זיך אויס א' די מעלה און שבח פון אידן, ס'דריקט זיך אויס די מעלה און דער שבח פון אידן, ווי שטארק זיי האבן געוואלט מקיים זיין ציווי השם.

אויך זיי האבן געמאנט און געטענה'ט למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן השם במועדו. די רבי זאגט דאס נישט אבער מען קען צולייגן געשמאק וואס די רבי זאגט דא, זאגן אז די אלע אידן האבן געמאכט דעם קרבן פסח, פיין, מען האט ערשט באקומען א משכן, ערשט איז די משכן אפגעשטעלט געווארן, און דער אייבערשטער זאגט זיי איך וויל איר זאלט מאכן א קרבן פסח איינמאל אין מדבר, אה, האסט דאך געזאגט בבואכם אל הארץ, ניין, מיר וועלן עס מאכן מיט'ן גאנצן דאס. אנשים טמאים לנפש, מאך א חשבון, איך בין טמא לנפש, כ'האב פארלארן, כ'קען דאס נישט טון. ניין, זיי זענען געקומען און געשריגן למה נגרע. עס דריקט ארויס מורא'דיג דעם שבח און מעלה פון אידן, איין זאך, ב' די חיבה פון אידן ביים אויבערשטן אז ער האט אנגענומען זייער טענה און בקשה. איך זע נישט נאר אז די אידן האבן ליב דעם אייבערשטן און זיי ווילן טון די מצוה ווי זיי האבן געטון טאקע, און אפילו די וואס זענען טמא האבן געבעטן למה נגרע געשריגן, נאר דער אייבערשטער האט עס אנגענומען, איז די חיבה פונעם אייבערשטן צום אידן. שענסטע זאך אנצוהייבן מיט דעם חומש במדבר. די חיבה פון אידן ביים אייבערשטן אז ער האט אנגענומען זייער טענה און בקשה, למה נגרע, און געגעבן זיי די געלעגנהייט צו משלים זיין דעם חסרון און מקריב זיין דעם קרבן פסח שני. איז דאך באמת שווער, פארוואס הייבט מען טאקע נישט אן חומש במדבר מיט דעם? יעצט האב איך פארשטאנען וואס רשי זאגט למדת, פארשטאנען וואס רשי'ן קוועטשט דא, וואס דאך ער זאגט למדת מכאן. וואס קוועטשט אים, און יעצט וועט מען פארשטיין פארוואס רשי איז שווער דא, פארוואס האט ער נישט אנגעהויבן מיט דעם, דאס איז דאך די גרעסטע מעלה וואס ס'קען זיין, ווי דער רבי האט עס ארויסגעברענגט מיט ט' געדער, אין אות ז', גייט דער רבי מסביר זיין אז דא איז יא דא א גנות, און דערפאר האט מען עס נישט געשריבן. אות ז', אויף דעם ענטפערט רשי, מפני שהיא גנותן של ישראל, ס'איז א גנות פאר אידן, רבונו של עולם, וואו איז דאס א גנות? ס'שרייט דאך געוואלד, וואו איז דער גנות? האסט דאך אליין געזאגט אז אז מען האט עס אנגעזאגט אויף מ'וועט אריינגיין אין ארץ ישראל, אז מען טוט עס איז מען עובר א איסור, און עס קען זיין אן ענין פון חיוב מיתה, אזוי ווי נדב ואביהוא, וואו איז דער גנות? זאגט רשי געשמאק, דער רבי האט געמאכט א ליכטיגע רשי, מפני שגנותן של ישראל שכל מ' שנה שהיו ישראל במדבר לא הקריבו אלא פסח זה בלבד. אז די חביבות וואס מען זעט אין דער פרשה, דער ציווי והקרבת הפסח במדבר בתור הוראת שעה, און פסח שני, זיי האבן געטאן מיט די גרעסטע פארגעניגן, און זיי האבן געטאן בשלימות ובמילואן, און די אנדערע האבן געשריגן למה נגרע, זאגט דער רבי דאס ברענגט מיט זיך אן ענין של גנות, וואס איז דער ענין של גנות? חידוש נפלא ביותר, אף על פי אף על פי אז תלה הכתוב מצוה זו בביאותם לארץ, כאטש מיר האבן געלערנט פריער דעם לשון פון רשי אז תלה הכתוב מצוה זו בביאתם לארץ, איז עס אבער נישט ווי אנדערע מצוות וואס זענען תלוי בביאה לארץ, וואס זייער עצם חיוב איז שייך נאר ווען מען קומט לארץ. ס'איז דא צוויי סארטן מצוות, ס'איז דא מצוות וואס זענען דווקא תלוי אין ביאה לארץ, האט צו טון מיט ארץ, תרומות, מעשרות, די זאכן קען מען נישט טון אין חוץ לארץ. ס'האט נישט צו טון צו חוץ לארץ. ס'דא אבער מצוות וואס מען קען יא טון אין חוץ לארץ, און מען טוט עס נישט נאר אין ארץ ישראל, אזוי דער אייבערשטער אנגעזאגט. דער רבי וועט פרעגן, לכאורה, דער קרבן פסח האט געקענט זיין אויכעט אין מדבר די פערציג יאר. לא מיבעי דאס איז זיכער די מצוות ווי ביכורים און תרומות און מעשרות, אדער אפילו חלה, די מצוות זענען פארבונדן מיט גוף הארץ. קען עס נישט טון אין מדבר. די פירות און תבואות פון אידן אין ארץ ישראל, דווקא, דאס איז זיכער, נאר אפילו אזוינע ענינים ווי לדוגמא פטר חמור, וואס איז נישט שייך צו גוף הארץ, פטר חמור, מען דארף אז מען האט א פטר חמור, דארף מען אויסלעזן ביים כהן, אז נישט איז דא דארטן אז מען האקט אים אויף דעם קאפ, מען דארף עס אויסלעזן ביי דעם כהן. עס האט נישט צו טון צו ארץ. וואס איז נישט שייך צו ארץ, לדעה אחת בפירוש רשי אין פרשת בא, איז פארבונדן אויכעט מיט ביאתן לארץ דווקא, איז דער חיוב נאר בביאתן לארץ, ס'איז קיינמאל נישט געווען, מ'האט קיינמאל נישט געטון קיין פטר חמור, מ'האט קיינמאל נישט געטון אפילו די אנדערע זאכן אין מדבר, ס'איז שייך נאר צו ארץ ישראל, נישט נאר די מצוות וואס זענען שייך צו ארץ אזוי ווי ביכורים און חלה און די אלע אנדערע זאכן, נאר אפילו א מצוה וואס איז שייך נישט שייך צו ארץ ווי פטר חמור האט מען אויכעט נישט געטון קיינמאל, אבער ביי פסח איז אינגאנצן אנדערש, הקרבת קרבן פסח איז שייך אויך במדבר. וואנעט איך, פון וואנעט ווייס איך אז ס'שייך אויך במדבר ס'איז נאר וואס דער אייבערשטער האט זיי נישט מחייב געווען בנוגע לפועל ביז ביאתן לארץ פון וואנעט ווייס איך אז יא זיי האבן דאך געמאכט אין מדבר אמאל קרבן פסח זעט מען דאך ס'האט נישט צו טון דווקא מיט ארץ ישראל אוקיי און נאך מער זעט מען נאך מער זעט מען אין דער פרשה אז מצד דער בקשה וטענה פון עטליכע געציילטע אידן די אידן האבן געזען נישט האבן זיי געזען אז מ'האט געמאכט שטייט טאקע אין תורה אז וואס אז ס'איז תלה הכתוב מצוה זו בביאתם לארץ איך וויל ארויס ברענגען אין איין ווארט די נקודה וואס דער רבי גייט זאגן דערנאך זאגן דעם רבינס לשון ס'טאקע תלה הכתוב מצוה זו אבער זיי האבן דאך געזען אז מ'האט שוין געמאכט איינמאל א קרבן פסח און זיי האבן געזען אז די אידן האבן געשריגן למה נגרע און דער אייבערשטער האט זיי נאכגעגעבן וואו זענט איר געווען די גאנצע 40 יאר האט נישט געבעטן איר ווילט מאכן א קרבן פסח דא א גנות מאבין על אוריין דאם איז ענני ווינג און נאך מער זעט מען אין דער פרשה אז מצד דער בקשה וטענה פון עטליכע געציילטע אידן אונטערגעשטראכן געציילטע אידן למה נגרע האט דער אויבערשטער געגעבן א זמן פון קרבן פסח בי"ד באייר ווען זיי זאלן קענען מקריב זיין דעם פסח וואס האבן די אידן געזען א זאך וואס מען געפינט נישט ביי קיין אנדער מצוה אדער קרבן ס'נישטא אזא זאך חס ושלום, א איד האט פארגע האט נישט געלייגט קיין תפילין, וואסערע א סיבה עס זאל נישט זיין, קען ער מארגן לייגן צוויי מאל תפילין, ס'איז אריבער, קען מען גארנישט טון, בפרט ביי קרבן, וואס מען זאגט אז בכלל, ברענגט דער רבי אראפ פון גמרא, פון רשי ברענגט עס אראפ אין פרשת, אין פרשת פנחס, עבר יומו בטל קרבנו, פון דעסוועגן איז ביי קרבן פסח איז איין פלאץ וואס דער אויבערשטער האט זיי געגעבן, אנגענומען זייער טענה, און ער האט געזאגט אז מען גייט מאכן א קרבן פסח, ווערט דאך די שאלה, יעצט קומט דער דער דער נקודה דער שליסל דער נישט איז די נקודה העיקרית פונעם גאנצן חידוש וואס דער רבי גייט פארענטפערן ווערט די שאלה אפילו ביי א בן חמש למקרא ווי קומט עס אז די אלע ל"ט שנה וואס אידן זענען געווען אין מדבר האבן זיי נישט געפאדערט און געבעטן פון אייבערשטן למה נגרע מ'האט געמאכט די מצוה פון פסח מיט אזא אנטוזיאזם מיט אזא געשמאק און מ'האט געזען אז געווען אידן וואס האבן געבעטן זיי האבן נישט געמאכט און געדארפט טראכטן עבר ז עבר זמן עבר יומו בטל קרבנו ניין זיי האבן געפועלט ביים אייבערשטן די האט דאך געדארפט זיין די פערציג יאר געבעטן דעם אייבערשטן ווי זיי זיינען געווען אין מדבר האבן זיי נישט געפאדערט און געבעטן פון אייבערשטן למה נגרע אז זיי ווילן מקריב זיין דעם קרבן להשם דעם קרבן פסח בפרט אז דאס איז געווען דער קרבן וואס האט זיי געראטעוועט פון מצרים און געבראכט צו דער גאולה פון מצרים נישט סתם עס רעדט זיך דא וועגן א מורא'דיגע זאך דער רבי ברענגט אראפ שטייט א פסוק וראיתי את הדם ופסחתי עליכם האט זיי דאך האט זיי דאך געראטעוועט אין מצרים די דם פון פסח האט זיי געראטעוועט דערנאך שטייט אויך עס האט געברענגט צו די גאולה רשי ברענגט אראפ היה רבי מתיא בן חרש אומר הגיע הזמן הגיע השבועה הגיע עת דודים הגיעה השבועה שנשבעתי לאברהם אבינו זיי האבן נישט קיינע מצוות גיב איך זיי דם פסח און דם מילה דורך דעם גיין זיי ארויס פון מצרים ווייסן זיי דאך די גרויסקייט פון דעם קרבן פסח פארוואס האבן זיי נישט געפאדערט און געשריגן רבונו של עולם מ'וויל מאכן קרבן פסח פֿערציק יאר האבן זיי נישט געבעטן מ'וויל מאכן א קרבן פסח. ובמכל שכן וקל וחומר, נאך נישט גענדיג, נאך א כל שכן וקל וחומר, מה דאך בשעת איינציקע אידן האבן געטיינעט, למה נגרע האט דער אייבישטער זיי געגעבן א געלעגנהייט צו מקריב זיין דעם קרבן, על אחת כמה וכמה, ווען אלע אידן וויסנדיג אז דער קרבן איז נישט גלייך צו שאר מצוות התלויות בארץ, כנזכר לעיל, זיי ווייסן שוין אז מען קען, אז ס'איז נישט אזוי ווי אלע אנדערע, זיי ווייסן אז די, זיי ווייסן אז תרומות און מעשרות און אלע זאכן קען מען נישט מאכן, אבער זיי זעען א קרבן פסח האט מען שוין געמאכט, און דער אייבישטער האט עס נאכגעגעבן א פאר אידן נאר וואלטן געבעטן צו מקריב זיין קרבן, על אחת כמה וכמה ווען אלע אידן וואלטן געבעטן און געמאנט ביים אויבערשטן אז זיי ווילן מקריב זיין קרבן פסח, בדוגמא ווי זיי האבן דאס געטון במדבר בשנה השנית, וואלטן זיי דאס אויסגעפירט. במילא, און דאס איז גנותן של ישראל. שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר, לא הקריבו אלא פסח זה בלבד. א נייע ליכט, א נייע אויסטייטש אין רש"י. רש"י זאגט דעם פשוטן לשון. גנותן של ישראל, שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר, לא הקריבו אלא פסח זה בלבד. ווי קען מען מקריב זיין? מען טאר דאך נישט. ניין, ניין, די פראבלעם איז אבער אז זיי האבן נישט געבעטן, זיי האבן נישט געשריגן למה נגרע. זיי האבן געמאכט איינמאל, מען וויל מאכן נאך א מצוה פון קרבן פסח יעדן יאר. איז אלס פארשטאנדיק ערשט אין רש"י ווען אידן בעטן ביים אויבערשטן למה נגרע וואלטן זיי געפועלט און מקריב געווען דעם קרבן כל ארבעים שנה כפתור ופרח פשוט ביוטיפול יעצט קומט אין אות ח' קומט א נייע אינטרעסאנט מ'האט דערווייל גענדיגט דעם ענין קומט א געשמאקער ענין געזאגט פריער האט דער רבי דארט אויסגעלערנט וואס מיינט א מנהיג ישראל וואס מיינט א נשיא בישראל וואס מיינט משה רבינו וואס מיינט נאר נאר דער רבי קען זאגן אזא פרשה וואו דער רבי האט אוועק געגעבן דעם לעבן אלס פאר עם ישראל וואו ער נאר האט געקענט און וואו ער האט נישט געקענט אלס איז געווען ביי עם ישראל און זענען אות ח' געוואלדיגע ווערטער לפי זה ווערט אבער די שאלה עס קומט אבער א מורא'דיגע שאלה ווי קומט עס אז די אידן איז גנותן של ישראל דערפאר קען מען נישט אנהייבן חומש במדבר מיט דעם לפי זה ווערט אבער די שאלה ווי קומט עס אז משה ואהרן וכיוצא בהם האבן נישט געבעטן און נישט געפועלט ביים אויבערשטן אז זיי זאלן מקריב זיין דעם קרבן פסח דעם גאנצן משך פון ל"ט שנה במדבר? א שרייענדיגע שאלה. גנותן של ישראל, פיין, וואס מיט משה און אהרן? זיי זענען דאך נישט עם ישראל, זיי זענען דאך משה און אהרן, פארוואס האט איר נישט געבעטן? איז דער ביאור בזה בפנימיות הענינים האט דער רבי געגעבן א ענטפער וואס דאס מיינט. נשיאי ישראל איז לכל לראש וכל ענינם טראכטן און טון וועגן אידן, דאס איז זייער גאנצער לעבן. ביז ווי מען געפינט ביי משה אז ער האט זיך מוסר נפש געווען פאר כלל ישראל, נישט נאר מסירת הגוף נאר אויך מסירת הנפש, וואו זעט מען עס? ווי ער האט געזאגט, שטייט אין פרשת כי תשא, ואם אין, מחני נא מספרך אשר כתבת, מעק מיר אויס פון דיין ספר.

נישט אזוי פיל בהדגשה ווארום מען געפינט נישט אז מען זאל פועל'ן עצם הקרבת הפסח דורך א בקשה צום אויבערשטן, נאר א השלמה צו דער הקרבה וואס אלע אידן זענען נתחייב געווארן יענעם יאר. זייער געשמאק. וואס איז דער גנות? דער גנות איז אז זיי האבן נישט געבעטן. כ'האב אבער א שטיקל א שטיקל ענטפער פארוואס האבן זיי נישט געבעטן, ווייל ס'איז נישט געדארפט בעטן, זיי האבן געזען אז ווער האט געבעטן זיי ווילן מאכן א קרבן פסח, די וואס זענען געווען טמא, איך בין א השלמה, ווייל גיין בעטן ביים אויבערשטן א נייע זאך בשעת ער זאגט אז בבואכם אל הארץ יעמאלט דער אז ס'איז נישט חל אין מדבר, זיי נישט, ס'איז נישט איינגעפאלן, ס'האט זיי געדארפט איינפאלן, ס'איז זיי נישט איינגעפאלן, דער גנות איז נישט אזוי געוואלדיג, ווייל זיי האבן נישט געוואוסט, זיי האבן נישט געגלייבט אז ס'קען פועל זיין, ס'זאל זיין א נייער ק א נייער דין, א פסח. לאידך, די אנדערע זייט, איז דאס איז ווען איך לערן ווי ס'איז פשוט, ווי וואלט אבער געווען ווען משה רבינו און אהרן בעטן מען זאל מאכן און דער אייבערשטער לאזט זיי מאכן? יעמאלט וואלט עס ארויסגעברענגט ממש בגלוי וואו זענט איר געווען, איר האט עכט געדארפט בעטן, דערפאר האט משה אהרן עכט נישט געבעטן. לאידך ווען משה און אהרן וואלטן געבעטן ביים אייבערשטן אז זיי זאלן מקריב זיין דעם קרבן פסח און וואלטן דאס געפועלט אפילו פאר אלע אידן, וואלט דאס גופא ארויסגעבראכט גנותן של ישראל נאך אין א גרעסערן אופן. פארוואס? באווייזנדיג אז דאס איז א קרבן לשם, וואס מען קען פועל זיין הקרבתו דורך בקשה לשם, און אף על פי כן האבן די אידן דאס נישט געבעטן, וואס איז געווען דער גרעסער דערפאר האבן זיי נישט געבעטן. איז דעריבער האבן משה ואהרן זייענדיג רועים נאמנים, געטרייע פאסטעכער, כדי נישט צו ארויסברענגען מער בגלוי גנותן של ישראל, נישט ארויסברענגען גנותן, נאר מער בגלוי, האבן זיי מוותר געווען אויף זייער עילוי, אין וועלכן זיי זיינען נישט נצטווה געווארן צו ברענגען א קרבן פסח דורך בעטן דאס אבי צו אפהיטן כבודן של ישראל. ניין און דרייסיג יאר האבן זיי נישט געמאכט קיין קרבן פסח, ס'האט זיי געקאסט געזונט, אבער זיי גייען עס נישט טון ווייל זיי ווילן נישט ברענגען, זיי האבן געוואלט אפהיטן אויף כבודן של ישראל. אות ט', איך וועל ברענגען יינה של תורה. געלערנט אלעמאל ס'איז אין רשי דא באהאלטענע זאכן יין נכנס יין יצא סוד און לערנען יינה של תורה על פי כל הנ"ל יש לבאר על פי יינה של תורה שבפירוש רשי דאס וואס דעם ענין דאס וואס דעם ענין אז אין סדר מוקדם ומאוחר בתורה לערנט מען לערנט מען אפ למדת פון דער פרשה דווקא פארוואס האט די תורה אויסגעקליבן אז למדת אז אין מוקדם ומאוחר בתורה איז דווקא פון קרבן פסח פארוואס דער חיוב פון פסח שני וואס דאס איז דער חידוש פון דער פרשה, ווי געזאגט פריער, פסח שני איז דער חידוש פון די פרשה, איז ענינו נישט ווי דער אופן החיוב פון פסח ראשון, און בכלל אנדערע מצוות. אינגאנצן אויף אנדערש אויף טרעפן דער דער דער ענין פון דעם חיוב פון דעם פסח איז אינגאנצן אנדערש. וואס איז מלכתחילה אויסגעשטעלט געווארן און דארף זיין על פי סדר פון תורה בזמנו. וואס איז סדר התורה? סדר התורה איז אז מ'דארף מאכן דעם קרבן פסח בזמנו, אזוי ווי אלע אנדערע קרבנות. נאר דאס איז אין אן אופן פון שלא על פי סדר. ביי די וואס האבן נישט מקריב געווען דעם פסח בזמנו, האט דער אייבערשטער זיי געזאגט, איר קענט מאכן נישט ווי דער סדר איז. איר קענט עס מאכן י"ד אייר. א געשמאקן כאפ אין יינה של תורה. און אויך דער אופן ווי די מצוה איז געזאגט געווארן צו אידן, איז געווען שלא על פי הסדר פון אנדערע מצוות וואס דער אייבערשטער האט זיי מצווה געווען מתחילה. וואו איז דאס געווען? אלע אנדערע מצוות וואו דער אייבערשטער האט אנגעזאגט, דער אייבערשטער האט עס אנגעזאגט. וואס דער אייבערשטער האט אנגעזאגט דעם ציווי, ווייל זיי האבן געבעטן. איז דא צוויי זאכן וואס מען זעט דא, ס'איז געווען שלא על פי סדר. ערשטנס, אז ס'איז געקומען דער ענין, דארף מאכן א קרבן דארף זיין דווקא בזמנו, עבר יומו בטל קרבנו, פון דעסטוועגן האט דער אייבערשטער דאס געמאכט לא בסדר. נישט מיט א סדר מסודר נאר ער קען דאס מאכן אין י"ד אייר און די צווייטע זאך איז אז ס'איז געזאגט געווארן אויך שלא על הסדר אַלע אנדערע מצוות דער אייבערשטער האט געזאגט ער האט עס געזאגט דא איז אנדערש וואס איז דאס דא געווען נאר אלס אן ענטפער צו דער טענה ובקשה פון אידן וואס זענען געווען טמאים לנפש אדם למה נגרע זעט מען דאָ געווען עפּעס אַ נאַכט נישט סדר דערפאר פון דאָ לערנט מען אַרויס למדת מכאן פון דאָ למדת שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה שטימט זייער גוט, ס'איז נישטא קיין סדר אין תורה. אין עבודת השם איז דאס דער ענין פון עבודת התשובה, וואס דער ענין פון פון די זאכן, שלא בסדר, און דער ענין וואס אידן בעטן דעם אייבערשטן, רעדט זיך וועגן תשובה. וואס איז נישט ווי איינער וואס דינט דעם אייבערשטן בדרך הישר, שטייט א פסוק אין קהלת, אשר עשה אלוקים את האדם ישר, נאר איינער וואס איז דורכגעפאלן חטא ופגם ועבר את הדרך. דאס איז די עבודה פון שלא בסדר ער איז נישט געגאנגען אויפן גלייכן וועג ער האט געטון עפעס יעצט גייט ער שלא בסדר דאס איז אויך דער תוכן הענין פון טמא לנפש אדם ווי גערעדט אמאל בארוכה דער רבי איז מסביר לקוטי שיחות חלק י"ח דער ענין פון טמא לנפש אדם איז אויכעט דער ענין פון ענין פון א חטא ענין פון פגם וואס ער ווערט טמא לנפש אדם און דאס איז אין רוחניות הענינים דאס טמא אז דאס טמא וואס איז א טמא טמא למת אז איינער איז קאלט אין די זאכן וואס מען דארף טון ס'איז אן ענין פון ער האט זיך נישט געפירט ווי ס'דארף צו זיין דאס איז דער רמז אין רש"י אין דעם דא ליגט א באהאלטענער רמז יינה של תורה מפני שהוא גנותן של ישראל שכל מ' שנה שהיו ישראל במדבר לא הקריבו אלא פסח זה בלבד אז אויך די הקרבה במשך די גאנצע ארבעים שנה האט געדארפט קומען אין אן אופן פון שלא על פי סדר. סדר איז אז ס'איז נישטא אזא זאך, מ'האט אבער געדארפט יא בעטן. על דרך ווי דער אויבערשטער האט זיי אנגעזאגט מקריב זיין דעם קרבן פסח בשנה השנית, און דאס איז שלא על פי סדר המצוה, ווייל די מצוה דארף זיין נאר אין ארץ ישראל, ווייל במדבר זענען זיי נישט נתחייב געווארן, און בעיקר, נאכמער, אז זיי האבן דאס געדארפט מאנען און בעטן ביים אויבערשטן כנזכר לעיל. דער טעם אויף דעם איז, וואס טאקע דער טעם? במשך די אלע יארן שהיו ישראל במדבר, איז דאס געווען א מצב פון לאחר החטא. וואס דערפאר זענען זיי דאך געווען אין מדבר כנ"ל, פארוואס זענען זיי געווען אין מדבר? צוליב דעם חטא, דערפאר זענען זיי געזעסן פֿערציק יאר דארט. נישט ווי דער מצב פון אידן ביי דער הקרבה פון קרבן פסח במצרים, וואס זיי זענען דעמאלט געשטאנען אין א מצב פון ערשט געבוירן געווארן, נבואת יחזקאל קאפיטל טז ברענגט ער דארטן לידת עם ישראל איז געווען ביי יציאת מצרים במילא האט זיך דעמאלט במדבר געפאדערט ביי אידן אן עבודה פון אין סדר באלד אז ס'רעדט זיך וועגן חטא צו בלייבן אין מדבר צוליב זינדיגן האט עס געדארפט זיין אויף א וועג פון אין סדר למעלה מסדר

אות יוד על פי כל הנל קומט אויס אז בפרשתנו לערנט מען דעם גודל הענין פון דער בקשה למה נגרע יעצט קומט דער רבי אין אות יוד וואס קען מען זיך אפלערנען פון דעם מען זעט אז מען קען זיך אפלערנען פון דעם אז מען קומט מיט א טענה צום אייבערשטן למה נגרע העלפט דאס וועט מען עס אפלערנען אויף א ענין וואס איז נחוץ ביותר און דער עיקר ענין אויף וואס וואס מען דארף אים בעטן אלעמאל באלד אז תורה איז נצחית דער אלטער רבי זאגט אין תניא פרק ז', תורה איז אלעמאל אין אלע אין אלע מקומות אין אלע זמנים, א הוראה נצחית תורה מלשון הוראה, איז מובן אז דאס איז נוגע בכל הזמנים ובכל המקומות, ובפרט אין איצטיגן זמן. ובפרט דער רבי זאגט אין הערה 63 בפרט בזמן שבו לומדים וקוראים הפרשה המתאימה. הגם אז נישט פאר די אידן פון ארץ ישראל זיי האבן שוין געלערנט יענע וואך אבער פון דעסטוועגן איז מיט דעם כוח פון די אידן פון חוץ לארץ וואס זיי לערנען יעצט בהעלותך האבן די אידן אין ארץ ישראל אויך דעם כוח זאלן עס טון אויף א גרעסערן אופן און מצליח זיין על דרך זה מובן בנוגע בקשות ותפילות פון בני ישראל בכלל כלל וואו מען איז אפילו נישט אין פרשת בהעלותך און יעדער איד וואס ער בעט און ער דאווענט ווי דער רבי זאגט אין הערה 64 שמצות עשה בכל יום שיהא אדם מתחנן ומתפלל בכל יום דער לשון פון רמבם אין אנהייב הלכות תפילה ועל אחת כמה וכמה דא קומט דער רבי צו די נקודה די בקשה נפשית פון כל אחד ואחד מבני ישראל עס זאל זיין פארוואס זאל עס זיין? ווארום ס'איז דאך כלו כל הקיצין ווי די גמרא זאגט אין סנהדרין, עס זאל זיין די גאולה האמיתית והשלימה, און אין אן אופן, די לשון פון רמב ם אין הלכות תשובה, אז ישראל עושין תשובה, מיד הן נגאלין די לשון פון רמב ם, עס זאל זיין אין אן אופן פון מיד הן נגאלין, בלשון פון תפילת העמידה, לשון פון שמונה עשרה וואס אידן זענען מתפלל דריי מאל יעדן טאג פון ימות החול זאגן מיר יעדן טאג את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וואו זאגט מען עס אין די יב ברכות אמצעיות ווי דער רמבם זאגט און אין טור שולחן ערוך און דער אלטער רבי ברענגט עס אין אורח חיים וואס שטייט דארט דער לשון שהאדם דער לשון פון פון רמבם שואל צרכיו שצריך להם בבקשה ובתחינה יעדער איינער זאל האבן א בקשה און א תחינה אויף וואס דארף מען האבן, אז אין דעם חותם פון אלע תפילות, נישט נאר את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, און ווען מען ענדיגט אלעמאל די שמונה עשרה, זאגט מען, און אפילו פון שבת ויום טוב אויך, נישט נאר אין דער וואך דריי מאל א טאג, זאגט מען יהי רצון כו' שיבנה בית המקדש במהרה בימינו כו' כפשוטו במהרה בימינו ממש. שיחה פון שבת פרשת בהעלותך תשמ"א.

דאס צוויט עם ישראל ממצרים אז כתוב ש על השמש שם ככה ויקח מוישה הוא לקח את אשתו ואת הילדים שלו וישוב ארץ המצרים הוא חזר למצרים מה כתוב מיד אחרי זה ויקח מוישה מטה אליקים ביודו רבונו של עולם הוא כבר במצרים איך הוא לקח מטה אליקים ביודו היה צריך להיות כתוב ויקח מוישה מטה אליקים ביודו וישוב ארץ המצרים

אין מוקדם ומאוחר בתורה, הרי זה בנוגע לפרשה מסוימת, מאורע, או דיבור של הקדוש ברוך הוא, שנכתבו בתורה שלא במקומו. ילד בן חמש ילמד את החומש, והוא ילמד ויגוע יצחק, בפרשת וישלח, והוא יודע שעוד לא מכרו את יוסף, ובוישב ימכרו את יוסף, והוא חי 12 שנה אחרי שמכרו את יוסף, איך כתבת על ויגוע, אז רש"י אומר, אין מוקדם ומאוחר. במקומות אלה, אין שינוי הסדר קשה כל כך.

אף אחד לא עשה קורבן פסח גם משה ואהרן. אמנם לפי זה לשיילה, איך ייתכן שמשה ואהרן כיוצא בזה לא פעלו ולא ביקשו, ולא פעלו אצל הקדוש ברוך הוא, להקריב את קורבן הפסח בכל משך ל"ט השנים שהיו במדבר. מה קורה פה? הביאור בזה בפנימיות העניין, הביאור בזה מאוד מעניין. תפקיד נשיאי ישראל הוא לכל לראש, וזהו כל עניינם, לחשוב על בני ישראל ולפעול למענם. ועד כדי כך שמצינו במשה, שמסר נפשו עבור כלל ישראל,

לאידך, מצד שני, אילו היו משה ואהרן מבקשים מהקדוש ברוך הוא להקריב את קרבן פסח, והיו פועלים זאת, הקדוש ברוך הוא היה מצווה לעשות 39 שנים קרבן פסח, לא רק משה ואהרן, אפילו עבור כל ישראל, הרי זה גופא היה מביע את גנוסן של ישראל, זה היה מוצא את הגנוס, למה אתם לא ביקשתם? באופן גדול יותר. והרויסם, שזה קרבן לשם, שאפשר לפעול את הקרבתו על ידי בקשה לשם, ואף על פי כן בני ישראל לא ביקשו זאת,